א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה. איך מאך דא דעם שיעור אין א האטעל אין פרעדעריקסבורג ווירדזשיניע. למעשה איז אזוי, איך בין געפארן דאון סאוט ווייל כ'דארף בודק זיין א מקווה. ווי? זאג איך ענק נישט ווייל באלד וועט מען אויפקאלן דעם רב און זאגן ער איז דאך אין חרם, עטס קענטס דאך די אזיאטישע מארמאראשע וועגן. עניוועי, איז למעשה בין איך ארויסגעפארן גענוג פרי זונטאג און איך בין אנגעקומען אויף צו דאווענען מנחה מעריב אין באלטימאר. פון באלטימאר האב איך אנגעהויבן צו פארן ווייטער, און ס'האט אנגעהויבן אזוי צו שנייען, ס'איז דא עפעס א סטארם וואס הייסט אלימפיע. ס'איז געווען אמאל א גרויסע אידישע ביזנעס האט געהייסן אלימפיע און יארק, און דאס הייסט נאר אלימפיע אליינס. עניוועי, ס'האט אנגעשנייט דא פינף זעקס אינטש שניי, אבער דאס איז נישט די ארגסטע זאך, נאר ס'איז זייער קאלט אויכעט. ממילא אז ס'קאלט איז אן ערנסטע פראבלעם ווייל ס'איז דא אייז אויף די פלאר און אויף דעם שניי און ממילא איז דא א ווינטער עדווייזערי אז קיינער זאל נישט ארויסגיין ווער ס'ברויך נישט. סא זיץ איך דא. איך זיץ דא אין די ד' אמות של הלכה. יעצט פאריגע וואך איז געווען זייער קאלט אין ניו יארק, עס איז דא א געגנט אין פענסלעוועניע עס הייסט לעבענאן אזוי ווי לבנון, לבנון, לעבענאן קאונטי, און דארט איז געווען א עקסידענט פון צענליגע און צענליגע טרעקטער טרעילערס מיט טראקס מיט קארס, ווייל אז איינער נעמט זיך גליטשן טראגט ער שוין מיט יעדן, און עס איז דא נעבעך אסאך געהארגעטע, יעצט נארט קעראליינע איז אויך. פול מיט שניי און איך דארף דארט אנקומען, סא למעשה האב איך געקלערט איך וועל מאכן דא דעם האטליין, וועט זיין מער צייט שפעטער פאר די מקווה. אה איך האב פארגעסן כ'האב קיינמאל נישט געמאכט קיין מקווה'ס אוי אוי אוי כ'האב אינגאנצן פארגעסן. כ'בין דירעקט אזוי געפארן ווייל איך זאל נישט מבטל זיין פון צו דאווענען פארן עמוד ווייל איך בין דאך א חיוב. און למעשה איך ווייס נישט וויאזוי איך קען מיך דא ריקן פון פרעדריקסבורג ווירדזשיניע, באט עניוועי, מ'מוז זעהן מה שלא יעשה הזמן יעשה השכל. קודם האב איך געוואלט דערציילן אביסל היסטערי, איך וויל ענק פארציילן א מעשה. עטס ווייסטס אז מיט יארן יארן צוריק איז געווען א איד רבי ר' בנימין זאב זוסמאן סופר זכרונו לברכה, געווען א גבאי ביים טאהשער רעבן, א איד וואס האט עוסק געווען אין יעדע דבר שבקדושה, צו בויען מקוואות, פיינענצירט אסאך מקווה'ס וואס איך האב געבויעט. צו אפקויפן בתי חיים'ס, מען זאל מאכן זיכער אז מען גראבט נישט דארטן אויף מיט במשך די יארן. זייער אסאך זאכן גוטס האט ער געטון. למעשה איינע פון די זאכן איז געווען צו מאכן ביים הייליגן קאמארנער. צו מאכן דעם בית החיים, זעמער אונז אראפגעפארן, איך מיט ר' בנימין זאב, אונז האמער געטראפן אז גויים מיט גויטעס האבן שוין געיארשן דעם בית החיים, און זיי האבן דארטן איינגעפלאנצט בלובעריס. נו, ס'געוען זייער נישט קיין כבוד פארן הייליגן קאמארנער. איז געגאנגען ר' בנימין זאב זוסמאן, אינאיינעם מיט מיר זענען מיר געגאנגען צום פריץ, און ער האט אים געבעטן זאל ער אויסווארפן די גוים, ער צאלט יעדן גוי אויס, איז דעמאלטס איז געווען זייער גוט די אמעריקאנער געלט, רוסן האבן געזוכט דעם דאלאר, האבן מיר אויסגעקויפט אלע גוים מיט אלע גויטעס, אויסגעקויפט. פון יעדן, און באצאלט מיט א שטר מיט אלעם. נאכדעם האט ער געגעבן געלט פאר דעם פריץ, און ער האט אים אויך געגעבן א ברכה אז ער וועט מורא'דיג מצליח זיין, און ס'האט אים געהאלפן, ער האט אנגעהויבן עפעס איך ווייס זיינע אינוועסטמענטס, איך ווייס ס'איז נישט מיינע ביזנעס, למעשה מען האט אים באצאלט גאר גרויס געלט. און מען האט באקומען אלע פערמיטס און מען האט געבויעט ביים הייליגן קאמארנער א ריזיגן אוהל און מען האט צוגעשטעלט אלעס אויפן בעסטן אופן. יעצט קומסטו אן אין א בית החיים און ס'איז נישט דא גארנישט, נו וויאזוי הייבסטו אן צו ארבעטן דארט? קודם וויאזוי האבן מיר בכלל געוואוסט אז ס'איז א בית החיים? וויאזוי האבן מיר אלעס געוואוסט? נאר אלעס איז באשריבן ביי זיי, די רוסן האבן אלעס געהאט פארשריבן. ס'האט מיר דערציילט איינער וואס איז אוועק פון מאסקווע א משפחה, האט ער געזאגט, ט, די רוסן האבן געהאט באשריבן ווען זיי האבן אנגעצינדן די לעקטער פארטאגס און ווען זיי האבן זיך געלייגט ביינאכט, אלעס איז דארט געווען פונקטליך פארשריבן. שוין, למעשה איז ס'איז געווען א איד וואס האט געוואוינט אין תל אביב, ער האט געהייסן ר' אבא זיס, דער ר' אבא זיס איז געווען א קאמארנער געבוירענער, און נאך די מלחמה איז ער צוגעגאנגען צום ציון פון הייליגן קאמארנער און האט געזאגט הייליגער רבי מען קען נישט דא בלייבן מ'האט אויסגעהארגעט אלע אידן זיי אונז אלע מוחל און אונז מוזן מיר לויפן אוועק. און ער איז געלאפן אויף ארץ ישראל און ער האט געהאט א געז סטעישאן און ער האט שיין מצליח געווען, ער איז אויכעט אריין געגאנגען אין דעם בית מדרש פונעם הייליגן קאמארנער, אויבן איז געווען זיין וואוינונג, די דייטשן האבן גענוצט די שול פאר זייער העדקווארטער אין יענע געגנט. אויבן אויפן בוידעם איז געווען הונדערטער זעק מיט שיימעס, און ער האט עס דורכגעקוקט און ער האט געטראפן דעם ספר שלחן הטהור פונעם הייליגן קאמארנער אין כתב יד, ס'איז קיינמאל נאך נישט געווען געדרוקט, ער האט דאס געהאט א זכי' צו טרעפן און האט עס ארויסגעגעבן. עניוועי, האט ער מיר געזאגט אזוי, כ'וועל דיר זאגן וויאזוי דער בית החיים האט אויסגעזען, און האט עס אויסגעמשלט פונקטליך אז ס'איז געווען צוויי אהלים קאנעקטעד, איינס איז געווען פאר די רעבעצינס איינס פאר די רבנים, מ'איז געליגן די פיס צו מזרח און דער קאפ צו מערב, און ער האט מיר אויסגערעכנט אז ס'איז געלעגן פיר פון די קאמארנער צדיקים, און ביים קאפ פון ר' שלום איז געווען א נייפל אויכעט, ס'איז געווען זיינס א קינד איז געווען נעבעך אן עופל האט מען אים געלייגט צו זיין קאפנס, און ביי די רעבעצנס איז געווען נאר צוויי רעבעצנס, שוין, און ס'איז אלעס מיר אנגעזאגט. ר' בנימין זאב איז מיטגעפארן מיט מיר אויף ארץ ישראל, מ'איז געפארן מ'איז געקומען מ'האט אויסגעגעבן טויזענטער דאלער מ'זאל נישט מאכן קיין פאלשע זאכן, אלעס זאל זיין געמאכט כדת וכדין. יעצט, דאס האמיר יא געהאט אז מ'האמיר געטראפן דעם פאנדעישן פונעם אוהל, מסביר זיין פארוואס, א פאנדעישן מאכט מען מיט צעמענט דאס רוקט זיך נישט, נישט. די שטיינער נעמט מען אוועק ווייל מען בויעט מיט דעם אדער די גאסן, אזוי ווי אין קאמארנע איז גאנץ קאמארנע געווען אויסגעלייגט מצבות אויף דעם וואס עס זענען די פערד געפארן, אדער בויעט מען הייזער, אונז האמיר געטראפען אסאך הייזער אין די בעיסמענטס געבויעט מיט די מצבות, ס'איז גוטע פעלזן שטיינער. למעשה האמיר געטראפען דעם חגורה הייסט עס די בעלט ארום און ארום די פאנדעישאן, און כ'האב אויך געטראפן ווי די טיר איז געווען, ס'טייטש אזוי די פאנדעישאן האט עה ווי ס'איז נידריגער דארטן ווי מ'גייט אריין ביי די שוועל פון אונטן האב איך די צוויי אויך געטראפן, ס'הייסט מ'האמיר געטראפן בעיסיקלי פונקטליך ווי מ'גייט אריין און אלעס. ס. שוין, ווייס איך דאך שוין ווי דער אוהל איז געווען, דארף איך אבער וויסן ווי די צדיקים זענען געלעגן, און וואס איז געווען די נוסח המצבה. איז דער אבא זיס האט אונז געוויזן אז ער האט דעמאלטס אויפגעשריבן דעם גאנצן נוסח המצבה פאר ער איז אוועקגעפארן פון קאמארנא, און אינעם ספר שלחן הטהור פונעם הייליגן קאמארנער צום סוף איז דא די אלע מצבות פונקטליך אריינגעשריבן לויט וויאזוי ער האט עס נאכגעשריבן. יעצט איז די שאלה ווער ליגט וואו. אינעם אוהל, האט ער געזאגט אזוי, ווען דו'סט אריין קומען אין אוהל האב דאס געטראפן דעם טויער, דעם טויער פון אונטן, דו'סט אריין קומען אין טויער זאלסטו וויסן אזוי, אויף די רעכטע זייט זענען געלעגן די צדיקים, און אויף די לינקע זייט זענען געלעגן די צדיקות, און ביידע האבן געהאט א עקסטערע אריינגאנג, און אלעס שטימט אקוראט פונקטליך נאכדעם האט ער געזאגט אזוי, דער ערשטער איז געווען דער בן ביתי, דער צווייטער איז געווען רבי שלום, און ער האט אויסגערעכנט דער דריטער מיט דער פערדן, אלעס פונקטליך אזוי ווי זענען געלעגן דעמאלטס. שוין, למעשה דאס איז נאכנישט געווען גענוג, אזעלכע גרויסע צדיקים, מען בויעט איבער זייער פלאץ, איז געגאנגען הרב ר' בנימין זאב זוסמאן און ער האט באצאלט פאר ר' שמעון אנשין, ער לעבט שוין נישט. ער איז געווען א מומחה צו זעהן ווי ס'איז דא קברים אונטער דר'ערד. שפעטער האב איך עס מיך אויך אויסגעלערנט. ס'איז דא איינער אין סקווער, ר' לייבעלע סירקוס האט עס אויכעט געקענט. אסאך מענטשען קענען עס. מ'נעמט א הענגער און מ'גייט העכער א קבר, און דארט ווי ס'איז דא ווירדזשין לענד, דארטן רוקט ער זיך נישט. דארטן ווי ס'איז דא האלאו אונטן, נעמט ער זיך רוקן. ס'ווערט אזוי ווי ווינדשילד ווייפערס. דאס איז נישט קיין כישוף, דאס איז אזא זאך וואס דאס ציט צו די ערד, און דארט ווי ס'איז דא ווירדזשין לענד רוקט ער זיך נישט, און וואו ס'איז געגראבן רוקט זי זיך. און ער האט אנגעצייכנט פונקטליך ווי די קברים זענען, ממש פונקטליך אויף די האר. און ער זאגט אונז, איך האב אים גארנישט פארציילט, ער זאגט אונז, דא עפעס איז דא עפעס א פאני זאך דא, ס'דא עפעס א קליינער קבר ביים קאפ פון איין. ער ווייזט. איך האב אים גארנישט געזאגט, זאג איך, זאלסט וויסן, דא איז א נפל וואס דאס איז געווען א זון פון דעם ר' שלום. זאגט ער, שטימט, ווייל ס'איז טאקע, ער האט אונז געזאגט, ס'איז נישט קיין געהעריגע קבר, ער ווייסט נישט וואס דאס איז פונקטליך. קיצור, און ביי די רעבעצינס האט ער געטראפן פונקטליך וויפיל אבא זיס האט געזאגט ס'איז דא, ס'איז געווען ממש, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, איך האב געזאגט פאר ר' בנימין זאב זוסמאן אז איך קען אויך טרעפן קברים, איך מיין איך קען דעם פאטענט. וואס דארפסטו צאלן געלט? ר' שמעון האט זיך געלאזט צאלן פלאס א טיקעט, אלעס, זאגט ער איך וויל מאכן פאר די צדיקים ס'זאל זיין לפי כבודם, שוין אמן חי, און מ'האט צוריק געבויעט און ס'טוט זיך דארטן א געפארעכטס, מ'האט מיר אפילו געבויעט א טוילעט און א סינק אינדרויסן ווייל קאמארנא איז א דארף. אז א איד קומט פון א ווייטן וועג דארף ער א בית כסא, ער דארף א סינק זיך צו וואשן די הענט פאר ער גייט מתפלל זיין, ס'איז א דארף האבן מיר נישט געוואלט מ'זאל ארום קלעטערן אין דעם דארף ביי די גוים מיט די גויטעס, מ'האט אלעס צוגעשטעלט ס'זאל זיין לשם ולתפארת, נאכדעם האט מען אויך געמאכט א וואנט ארום און ארום אז די גוים זאלן נישט קענען אריינגיין דארטן, מ'האט געמאכט א געיט און ביי איין גוי האט מען געגעבן די שליסל. שוין. דאס איז געווען ווי מען זאגט איינע פון די מעסטערפיסעס, הרב ר' בנימין זאב זוסמאן האט איבערגעבויעט און געמאכט ווענט און אפגעקויפט פֿערציק בתי חיים אין אונגערן אליין, וואס איך האב מיטגעארבעט און כ'האב געזען, עניוועי, למעשה איז דער פלאץ ווי דער הייליגער קאמארנע ליגט קען מען אפילו אן אשת איש מתיר זיין מיט אזאלעכע סימנים מובהקים, כ'רעד נישט היינט, איך רעד דעמאלטס, היינט דארף מען דאך אינגאנצן נישט.

היינט איז דאך אלעס א דזשאוק געווארן, ליידער. ס'איז יעצט דא שוין אלע רבנים זענען ארויס קעגן אים, זיינע אייגענע תלמידים זאגן אז רבינו סר מן הדרך, אזאנס צו טון, זיי זאגן אז ער לעבט גוט מיט די רעבעצן, און די רעבעצן האט אים געהייסן ווייל ער געט א גרויסן טשעק פאר די ישיבה, דער גביר, דאס טייטש די פרוי צו די כלה צו די אשת איש'ס טאטע איז א גרויסער גביר, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, דאס אלץ נישט וואס איך וויל קומען צו. מ'האט מיר אויך אפילו נאכגעמאכט ווייל אבא זיס האט אונז געזאגט אז די דאך איז געווען געמאכט פון גלאז, ס'טייטש ס'איז געווען פון שטיינער אבער ס'איז געווען געמאכט פון גלאז, גלאז מיינט אז ס'זאל קענען אריינקומען ליכטיגקייט בייטאג, און אויך ס'איז געווען זייער הויעך, ער האט אויסגערעכנט וויפיל מעטער הויעך, און ס'האט געקאסט א הויף מיט געלט, מ'האט עס נאכגעמאכט אזוי ס'איז לשם ולתפארת. ער האט אונז אויך געזאגט, און כ'האב עס אויך געטראפן אין איינע פון די מעשה ביכלעך, אַז אין דרויסן, וואו מ'איז אַריין צום אוהל פון דעם הייליגן קעמאַרנער, איז געלעגן אַ צדיק, וואָס איז געווען רב אין קעמאַרנע הונדערט יאָר פאַר רבי אייזיקל, און רבי אייזיקל האָט געוואָלט נאָר וועגן דעם זיין רב אין קעמאַרנע, פאַרוואָס? ווייל יענער רב איז געווען עפּעס אַ איש קדוש מאוד, און ער איז געווען דער רב, ער האָט געהייסן רבי אהרן, אַזוי האָט ער אונדז פאַרציילט. פרעג איך אים פונקטליך ווי איז ער געווען, זאגט ער אז דו האסט דעם טויער ווי מען גייט אריין פאר די מענער, איז זאלסטו וויסן אויף די רעכטע זייט פונקטליך דארט איז עס געווען, זעמיר געגאנגען האבן מיר געשטעלט דארטן א מצבה אינדרויסן אז דאס איז א מקום קדוש מאוד, יעצט דארטן פאר אונז האבן מיר עס אפגעקויפט, אויסער די בלובעריס וואס מ'האט איינגעפלאנצט איז געווען נאך א מורא'דיגע זאך, מורא'דיג, ס'איז געווען א פארמער וואס האט געפאשעט דארטן זיינע קיען, איז ער האט אונז מסביר געווען אז די קיען גייען פאשען אין גאנצן פעלד און ס'דא דא איין פלאץ וואס ווייס איך מ'נעמט זיי אהיים ווען זיי קומען דורך צו גיין איין פלאץ גייען זיי ארום און ארום זיי גייען נישט דורך האב איך געזאגט אויב ס'דא אזא התגלות בזמן הזה דארף איך דאס זעהן אונז האמער געווארט איך און ר' בנימין זאב און אזוי איז טאקע געווען. ס'איז דארטן געווען א סוכת רועים וואס דער מענטש איז געזעסן, ס'איז געקומען פארנאכטס איז ער זיי געגאנגען טרייבן, און זיי האבן ארום געוואקט דעם אוהל, זענען נישט דורך וואס שפעטער איז נתגלה געווארן אז דארט איז דער אוהל, דאס איז עפעס א מעשה פלא, און זוסמאן זאגט איך קען דאס נישט גלייבן אז ס'זאל זיין זיין אין אזא שפלות הדור אזא התגלות איז דא א פיקטשער ווי איך מיט רבי יואל זאב? ס'דא עטליכע פיקטשערס. ס'איז דא. ביי מיר איז עס דא. אונז האמיר זיך גענומען שטופן די קו זאל דווקא יא גיין דארט ארויף. וואס שפעטער איז נתגלה געווארן אז דאס איז געווען דער אוהל. און שטעל דיר פאר, איך אונז האמיר פיקטשערס, די קו האט זיך געשלאגן מיט אונז. ס'דא א פיקטשער איך שטופ און רבי בנימין זאב שטופט די קו. ער האט נישט געוואלט ארויף גיין אויף דעם פלאץ ווי דער אוהל איז. וואס איז שפעטער נתגלה געווארן אז דארט ליגט דער הייליגער קמארנער. אונז האמיר עס דעמאלטס פארציילט פארן טאהשער רעבן אויכעט, ויהי לפלא, ס'געווען ממש א פלא, ווייל ס'דא אין בתי חיים'ס נעבעך וואו ס'גייען קיען און זיי פאשען און זיי מאכן זיך אויס, עס איז אנבעליוועבל. דעמאלטס איז געווען עפעס א איד האט ארויסגעגעבן א ספר אין ארץ ישראל, און אונז ביידע האבן מיר עס אים פארציילט, איך מיט רבי בנימין זאב, האט דער איד עס אריינגעשריבן אין די הקדמה פון זיין ספר און געזאגט אויב ס'איז דא בזמן הזה אזא התגלות איז מען מחיוב צו רעדן דערפון ווייל ס'איז דא אזויפיל מינות וכפירה, ס'דא אזויפיל זנות, ס'דא אזויפיל חילול שבת, ס'דא אזויפיל פרויען וואס האבן חתונה אן א גט, וואס ס'געט מאיסות, ס'דא אזויפיל השחתה, אז ס'דא אזא מין התגלות, מוז מען רעדן דערפון, שוין, אזוי איז געווען. ער האט עס אריינגעשריבן אין ספר. ער האט עס גערעדט מיט מיר מיט און מיט ר' בנימין זאב, ס'איז נישט איך פארקויף אייך א לאקשן מיט א מעשה. ס'איז דא א גמרא, די גמרא זאגט, מה לי לשקר? ס'איז א מיגו, איך האב דאך נישט אויף וואס צו זאגן ליגנט, איך בעט נישט ביי קיינעם קיין געלט. עניוועי, און ס'איז געווארן א פלאץ אז דארט גייט מען מתפלל זיין. שוין, למעשה האט מיר איינער יעצט מודיע געווען אז די אחים לייבאוויץ, יא, זיי רוען דאך נישט איין, און זייער טאטע איז דאך דער הייליגער קאמארנער חזר, ברוך מרדכי לייבאוויץ, איז בקיצור, זיי האבן יעצט עפעס געטראפן אלטע כתבים מיט אלטע פאפירן און ס'איז נישט דארטן, ס'איז ערגעץ אנדערש און זיי ווילן בויען א נייעם אוהל, זיי זאלן טון וואס זיי ווילן. רבותי איך וויל ענק זאגן, אונז, איך מיט ר' בנימין זאב האבן נישט באקומען פון קיינעם קיין געלט אז אונז מוז מיר צושטעלן קאמארנע, און ממילא אז אונז האבן נישט באקומען פון קיינעם קיין געלט האמיר געטון נאר וואס מ'האמיר געקענט. דער הייליגער ראזלער ליגט אין שטאט ראזלא. האמיר אויך צוגעשטעלט, אויכעט מיט גרויסע צרות ביז מ'איז אלעס דערגאנגען. ווייל אין ראזלא איז געווען. אביסל גרינגער ווייל ס'איז נאך געווען נישט נאר די יסודות פון אוהל ס'איז געווען אביסל צוויי דריי שורות אויך. געזאגט פונקטליך ווי ער ליגט, אבער בפירוש געשריבן ווייסט נישט וואו נישט קען דערגיין. און די זעלבע געווען אין זידיטשויב, דא דא א קבר דארט דא ווייסט נישט פונקטליך, האב איך דעמאלטס ארויסגעשטעלט א סיין, כ'מיין מיט א מצבה, אין דעם אוהל ליגן די און די צדיקים. ווי, ווער, וואס, איך באקום דאך נישט קיין געלט פאר דעם אז איך זאל זאגן ליגנט. שפעטער זענען געגאנגען די זידיטשויבער קינדער און זיי האבן געזאגט אז זיי האבן מקובל אזוי און אזוי און אזוי און אזוי, און זיי האבן געשטעלט יעדע זאך. פיין, אז זיי האבן מקובל קען איך גארנישט טון. איך ווייס ווען אונז האבן מיר געטראפן דאס ערשטע מאל דעם דעם הייליגן רבי הערשעלע זידיטשויבער'ס אוהל, וויאזוי האבן מיר עס געטראפן, עס איז געווען אן אלטע פרוי, זייער אן אלטע פרוי, און זי האט געקענט הערשעלע, אויפן נאמען האט זי זיי גערופן, ווייל מען פלעגט דאך קומען דארטן כסדר צו די יארצייט. זי האט זיי געקענט אלע און זי האט אונז געוויזן ווי בערך זיי געלעגן, פונקטליך קען מען נישט וויסן. און די אלטע פרוי האט איבערגעלעבט דעם לאגער, די מלחמה אין יוראפ, און זי איז צוריק געקומען אויף זידיטשויב, זי איז אבער געווען א אידישע טאכטער, און איר מאמע האט איר אנגעזאגט פאר די קריג, אז איך קען דיר נישט זאגן וואס אידישקייט איז, נאר איין זאך וויל איך דיר זאגן, מיט א גוי זאלסטו נישט חתונה האבן, ענדערש בלייב אליין ווי חתונה צו האבן מיט א גוי. אזוי ווי אין זידיטשויב איז נישט צוריק געקומען קיין אידן, איז זי דאך נעבעך געבליבן אליינס, אז זי איז געבליבן אליינס האט זי קיינמאל נישט חתונה געהאט, זי איז געווען איבער זיבעציג ווען אונז האמיר זי געטראפן. האט ר' בנימין זאב פאר איר געזאגט אז אזוי ווי דא איז דאך שוין נישט דא קיין אידן, און אז דו'סט שטארבן וועט מען דיך דאך ס'ווערט זיך מיט דיר באשעפטיגן אדער גוים און ווי וועט מען דיך לייגן אין א גוי'אישן בית הפגר, האט ער איר באצאלט א טיקעט אז זי זאל פארן אויף ארץ ישראל און זי זאל דארט שטארבן, זי געווען עפעס א מושב זקנים כ'ווייס א יאר צו א דריי פערטל יאר, און זי האט זוכה געווען צו קומען צו קבר ישראל, אבער פונקטליך ווי ס'איז ווייסט מען. נישט. איך ווייס למשל וויענער רב איז יעצט געפארן, ער איז א כהן, און ער איז געגאנגען ביז צום גדר וואס מ'האט דארט געמאכט ביי רבי ר' מיילעך, דער גדר האט געמאכט איינער, ער הייסט ניסנבוים, ער האט געהייסן ווייל היינט לעבט ער שוין נישט, ער האט שוין אפגעפייגערט, ס'איז אויך געווען א מחלל שבת מיט א פרוי א גוי'טע. דער האלבער בית החיים איז נישט אויפן פלאץ און מ'טאר נישט גיין ביז צום ראוד, ווייל ביים ראוד האט זיך אנגעהויבן דער בית החיים, דאס האב איך געהערט פון עלטערע אידן וואס זענען געווען אין ליזשענסק. און נישט יעצט כ'האב עס געהערט נאך דרייסיג יאר צוריק. פונקטליך ווי רבי ר' מיילעך ליגט ווייסט מען אויך נישט, ס'איז געווען אז רבי איציק'ל האט געשיקט א איד עפעס א בוים וועט מען טרעפן און דארט וועט מען מאכן דעם אוהל. נאר וואס, מען מוז דאך נישט שטיין דעם צדיק אויף די נאז, ס'איז גוט אפילו צען פיס אהינצו אויך. אבער דארטן ווי מען האט געקענט צוריקשטעלן מיט סימנים מובהקים האט מען צוריקגעשטעלט. עניוועי. דאס איז די מעשה מיטן קאמארנע, סא ווילן זיי יעצט אזוי ווי נחום ראזענבערג האט עס געבויעט ווילן זיי מאכן א נייעם קאמארנע, סא נאו פראבלעם קענסט דיין טאטן אויך דארט טראגן, דיין טאטע איז דאך אויך דער הייליגער קאמארנער חזר, קענסט אים דארט אויך באגראבן, מאך אים אויך א גרויסן אוהל, ס'וועט אים גארנישט שאטן. יעצט, מיך באדערט נישט אז זיי טוען עס אנדערש, איך וויל נאר זאגן אז וואס זיי טוען איז א רשעות. יארן צוריק האב איך מיך געשלאגן מיט דוד שמידל מיטן פידל, איך בין געפארן אויף ארץ ישראל, איך האב געזען ער גראבט טויטע, וויאזוי האב איך געוואוסט אז דוד שמידל איז א פעיק פאוני פראוד? מענטשן האבן געהאלטן אז ער איז א ערליכער, ער איז, ער איז, ער איז. וויאזוי האב איך געוואוסט ער איז א לאו-לייף? כ'גיי ענק פארציילן. אונז האמיר צוריקגעבויעט דעם יסוד ושורש העבודה, ר' בנימין זאב זוסמאן מיט מיר. וויאזוי מ'איז צוגעקומען צו טרעפן דאס פלאץ איז געווען ווייל ס'איז געווען א שוחט, וואס דער שוחט איז געבליבן דארט די גאנצע צייט ביי די קריג, ער האט געקענט אויסענווענדיג דעם ספר יסוד ושורש עבודה, און ער האט אונז געוויזן אז ער ליגט אין דעם בית החיים. שוין, דארף מען דאך אבער וויסן ווי. האבן מיר געטראפן א פלאץ וואו ס'שטייט אז דא האט די קהילה געקויפט, כ'ווייס, אין א יארגאנג, כ'דענק נישט יעצט אויסענווענדיג, און דאס איז געווען. א האלב יאר פאר די יסוד ושורש עבודה איז אוועק האבן זיי דארטן געקויפט א נייע פלאץ און מחדש געווען דעם בית החיים. דאס טייטש אזוי, ווען דו קומסט אן אין א בית החיים, מען זאגט אויף ענגליש דער איז א סיסטעם טו דיס מעדנעס, מען קוקט אויף די יארגאנגן, קענסטו זען, מצבות זענען דאך געבליבן, קענסטו זען, איז שטייט דארטן א מצבה אז דא האט מען געקויפט דעמאלטס און דעמאלטס יאר האט די קהילה געקויפט צו פארגרעסערן דעם בית החיים, שוין, נאכדעם האמיר געטראפן מצבות איבער מצבות, און אויף איין פלאץ איז געווען ליידיג, ס'איז געווען בערך עלף צוועלף פיס ליידיג אזא סקווער, יעצט איך ווייס, און אונז ווייסט מען אז דער יסוד ושורש העבודה האט געלאזט צוואה אז מען זאל נישט לייגן קיינעם אין זיינע ד' אמות. ביז הונדערט יאר. בקיצור, אונז האמער אראפגענומען ר' שמעון אנשין, דאס איז אין בעלערוס, און מ'האמער אים געפרעגט וואס זעהסטו דא? זאגט ער איך זעה דא דא א קבר אינמיטן און ארום און ארום איז דא ד' אמות פון אלע זייטן בערך אכט ניין פיס איז ליידיג נאר ס'איז א פאני זאך זאגט ער דא אויף די לינקע זייט זעה איך אז ס'איז יא דא א קבר נו וואס טוט מען יעצט? קען זיין מ'האט אריינגעלייגט א רוסישן איד דארט ווער ווייסט? למעשה האמיר געטראפן אז ווען ר' נחום'קע איז אוועק ער איז געווען זייער מקושר צום יסוד ושורש העבודה און ער איז אוועק פונקט הונדערט יאר נאך דעם. פונעם יסוד ושורש העבודה איז האט מען מתיר געווען צו לייגן לעבן דעם יסוד ושורש העבודה ווייל ער זיך געהאלטן פאר א תלמיד. יעצט דער רבי נחום'קע געווען די רבי פונעם הייליגן חפץ חיים דער הייליגער חפץ חיים איז אמאל געלאפן צוועלף איינס ביינאכט אין בית מדרש ער לויפט אריין אין שול און דער רבי נחום'קע דארט געזעסן און געלערנט פרעגט אים דער רבי נחום'קע דעם חפץ חיים זאג מיר וואס ביסטו געקומען אינמיטן די נאכט צו לויפן זאגט ער כ'האב געזען די שול ברענט זאגט ער, וואס? דו האסט געזען די שול ברענט? זאגט ער, יא! זאגט ער, לאמעך דיר זאגן, אויב דו האסט געזען די שול ברענען עסטו זיין א גרויסער מענטש ביי כלל ישראל, ווייל ווען איך לערן סודות התורה קומען אראפ מלאכים פון הימל און זיי זענען מיר מגלה די סודות, און די מלאכים קומען זענען זיי פייער, און אז דו זעסט דאס וועסטו זיין א גרויסער מענטש, יעצט די מעשה פארציילט אז ער איז נאכנישט געווען קיין בר מצוה בחור דער חפץ חיים, עניוועי, ר' נחום'קע געווען גאר א גרויסער מענטש. און אזוי ווי ער איז געשטארבן עפעס א נאמבער יארן, איך מיין פופציג צו איך ווייס וויפיל זיבעציג יאר וואס דער יסוד ושורש העבודה איז אוועק, האט מען, ס'איז געווען א ישיבת בית דין און מ'האט מחליט געווען אז אים לייגט מען יא לעבן דעם הייליגן יסוד ושורש העבודה. האמיר דאך געזען אז דער אנשין האט עפעס וואס ער, איטס האנדערט פערסענט עקיורעט. בקיצור, אונז האמיר דארט צוריק געבויעט, און דער יסוד ושורש העבודה האט געלאזט צוואה אז מען זאל מאכן צוויי מצבות, איינס צום קאפ, איינס צו די פיס. מען האט אלעס געמאכט, מען האט געמאכט א הערליכן דזשאב, געמאכט א גרויסע סעודה, מען האט צוזאמגענומען די גאנצע שטאט, און מען האט אויפגעלעבט די זאך. שוין, אלעס גוט. ויהי היום, קריג איך א טעלעפאן קאל פון דוד שמידל מיטן פידל אז דארט ווי איך האב געמאכט דעם יסוד ושורש העבודה דאס איז נישט דארט יענץ הייסט פערשטאט פערשטאט מיינט אין פראנט פון די שטאט ס'איז דא צוויי בית החיים'ס בקיצור זאג איך אים הער אויס ס'איז געווען דריי נישט צוויי נאר איין בית החיים איז דא א ספארט סטעדיום און דעם צווייטן בית החיים איז דא א באס א סענטרעל באס סטעישן און איך ווייס אלעס וואס דו ווייסט ווייל איך האב דאך גערעדט מיט א מענטש וואס ער איז געווען דארט דער שוחט אלע יארן. בקיצור, ער לאזט זיך נישט רעדן, ניין ניין ניין, ענדליך קוועטשט ער זיך ארויס, ווייסט ווי איינער גייט גדולים און קוועטשט קווע אה! ס'ארויסגעקומען, דו האסט עס נישט געטארט מאכן ווייל נאר איך מעג איבער פיקסן קברים און איך האב איינעם א מענטש קלמן נאוויש וואס ער פארט ארום און ער האט זיך צוקוועטשט, זאג איך אים ווייסטו וואס, פיין, ווי האלטסטו דער יסוד ושורש העבודה? האט ער געזאגט ערגעץ אנדערש, זאג איך ווייסטו וואס מאך אים דארט א מצבה, איך האב נישט מיט דיר קיין פראבלעמס, איך האב געמאכט דא און דא האב איך געהאלטן אז ער ליגט. ס'איז דאך וואס ער מאכט דארט. דעמאלטס האב איך געזעהן ער איז איין פול אוו באלאוני דער גאנצער דוד שמידל, עניוועי וואס איז געווען איז ס דארטן ווי ס'איז דא א ספארט סטעדיום איז ער געגאנגען ארום שנארן אין די גאנצע וועלט אז מ'דארף אפקויפן דעם ספארט סטעדיום, און דער פרץ דארטן פון גראדנע האט אים געזאגט דעם ספארט סטעדיום על איך דיר נישט פארקויפן איך על דיין קאפ אפהאקן פאר איך על דיר דאס פארקויפן. או, דעמאלטס איז געווארן שטיל. ער האט געוואלט רעיזן פון כלל ישראל פינף מיליאן דאלער און פארטיג. די חברה האבן עס נישט געהאלטן ביים פארקויפן. דאס איז די מעשה מיטן יסוד ושורש העבודה. עניוועי, איך האב אסאך צו פארציילן אבער כ'וויל נישט יעצט אויפהאלטן. למעשה איז די לעבאוויטשעס גייען יעצט מאכן א נייעם קאמארנע. אוואדע. ס'איז א שאנדע אז דער גרעסטער חזיר אין שטאט רופט זיך קאמארנע. ער וואלט זיך געדארפט רופן א. אה, איך ווייס, בעל פעור וואלט ער זיך געדארפט רופן. באט עניוועי. למעשה איז אבער אזוי, כ'האב ענק אייביג געזאגט, איך האב א חקירה וואס איך בין נישט זיכער וויאזוי דאס ארבעט. ס'דא א פסוק אין קהלת, בעד אישה זונה עד כיכר לחם. אז פאר אן אישה זונה ביז א שטיקל ברויט, זאגט די גמרא אז כל הבא על אישה זונה, ווען איינער וואוינט מיט א זונה, לסוף מבקש כיכר לחם, דער סוף איז אז ער גייט נעבעך זוכן א שטיקל ברויט. דאס ארעמקייט שטייט האי מאן דמפזר פירורי ווען איינער צושפרייט ברעקלעך, עניי שכיח אבתריה, ס'לויפט אים נאך דאס ארעמקייט. און זאגן די ספרים פירורים מיינט מען נישט נאר די ברעקלעך וואס מען עסט, ברעקלעך פון ברויט, נאר פירורים מיינט זרע לבטלה, דאס הייסט פירורים, לויפט אים נאך דאס ארעמקייט. איז למעשה האב איך א חקירה צו כל הבא על אישה זונה ווען ער וואוינט מיט די זונה דעמאלטס ווערט ער ארעם אז ער זוכט א שטיקל ברויט? וויאזוי איז טאמער פיינענצירט ער א חזיר? אזוי ווי למשל ברוך מרדכי'ס קינדער האבן פיינענצירט ברוך מרדכי'ן ער זאל קענען בלייבן דא צווישן אונז. אדער אלן דערשאוויץ האט אים ארויסגענומען פון תפיסה, גע'גנב'עט ביי אים גרויס געלט אבער ער האט אים צוריק געברענגט אין שטאט ער זאל קענען חזר'ן ווייטער ביי אונז. צי דער פאלט אויך אריין אין כל הבא על אישה זונה, צי נאר דווקא אז מ'וואוינט מיט די זונה. האב איך די חקירה שוין יארן. למעשה וויל איך ענק פארציילן א מעשה. איך הער א ברוך מרדכי'ס קינדער איך נעם נאכאמאל דיסקלעימערס איך הער אז זיי האלטן דארטן עד ככר לחם ער איז עפעס ארומגעלאפן ער געמאכט ווידיאוס אז ער האט עפעס איינע א פרוי וואס זי איז פון א גרויסן באקסער און ער האט און זיי ווילן ארבעטן וועגן א פארקינסאנס און זי זאגט איך בין זיין שותף ווי ער זאגט ער איז זיין שותף איך הער זאגן אז די גאנצע מעשה ער איז אין אזא טעריבל בענקראפסי אז ס'איז צרות אזוי הער איך איך נעם זעכצן דיסקלעימערס. יעצט איז אבער דא נאך א זאך, און אויף דעם נעם איך נישט קיין דיסקלעימערס ווייל דאס איז אין צייטונג, ס'איז דא אלן דערשאוויץ, עטס געדענקטס כ'האב ענק געזאגט אז ער ברענגט ארויס אלע חזירים און אונז האבן נישט קיין סעיף קאמיוניטי און דער אייבישטער גייט אים אויך באצאלן עד ככר לחם, יעדער האט געזאגט ביסט משוגע, א מולטי מיליאנער, געשריבן בוקס און וואטעווער, נעמט מיליאנען, ברוך מרדכי'ן האט ער ארויסגעסאקט אזויפיל געלט, ער קען נישט זיין קיין לויער אין ניו יארק ווייל ער האט נישט קיין לייסענס האט ער מיטגענומען זיין ברודער מען האט דא געסאקט געלט הערסט אזוי ווי געלט וואלט נישט געווען קיין וועליו פיין נישט קיין פראבלעם וואס האט זיך אויסגעלאזט ס'איז דא יעצט געווען אין צייטונג אז אלען דערשאוויץ האט געהאט א גרויסע קאלעקשאן זייער א גרויסע קאלעקשאן ווייסט ער האט געקויפט אלטע זאכן מיט אלעם געשטאנען יעצט אין צייטונג אז אלעס שטייט צום פארקויפן פארוואס? ער נויטיגט זיך אין געלט. וואס איז געשען? ס'איז געווען איינער עפשטיין, והוא לא היה בתוך העדה, ס'איז נישט די עפשטיין פעמילי וואס איינער האט געקאט געטאטשט פיטמאות פון שיקסעס אין אין איטאליע ווען ער איז געגאנגען פאר אתרוגים, צו דער ברודער וואס ער איז בודק אין סאטמאר צו יעדער איז געמל'עט, שטעל דיר פאר ווען א איד זאל נישט מל'ען זיין זון, הע הע הע, מ'וואלט אים גראד געכאפט. ווייל מ'איז בודק אין די מקווה יעדן קינד, וואו. און ס'איז נישט דער עפשטיין וואס ער האט געבאקן ברויט אין קווינס און ער האט געטאטשט א קינד און ער האט געמוזט ארויסגיין פון די ביזנעס. ס'איז נישט דער עפשטיין, ס'איז אן אנדערער. יענער עפשטיין איז אזא מין עפשטיין וואס ער האט אן אייגענעם אינזל אויפן ים, און ער האט אין פלארידע האט ער א גרויס הויז, און אלן דערשעוויץ פלעגט צו אים קומען, ער האט אים ארויסגענומען ווייל יענער האט, מ'האט אים געכאפט אז ער האט געטאטשט מיינאר גערלס, און אלן דערשעוויץ האט אים ארויסגענומען פון זיין פלאנטער, וויאזוי? ער האט געמאכט א דיעל מיט די פעדערל פראסעקיוטערס אז ער וועט מודה זיין עפשטיין אז ער האט עס געטון, ער האט באקומען פערצן חדשים, אבער יעדער וואס איז געווען אינוואלווד קען מען אים נישט מער הערן. שוין. ס'איז געווען א דיעל. ס'איז געווען א דיעל וואס איז נישט געווען בצדק, אבער ער האט עס געמאכט. בקיצור, ס'איז דא צוויי גרויסע לויערס וואס האבן זיך אריינגעלייגט אין דעם קעיס, און זיי האבן געשיקט א לאו-סוט, א סיוויל לאו-סוט. ער האט דאך שוין געמאכט א דיעל, קען מען שוין גארנישט טון. אבער א סיוויל לאו-סוט האט ער געשיקט. און אינעם סיוויל לאו-סוט מענטשנט ער אז אלן דערשאוויץ האט אויך געוואוינט מיט די אנדער-עידזש גערל. קיצור אלען דערשוויץ האט קודם געשריגן פאר די לויערס איך אליין קען און זיי האבן אים געענטפערט דו קענסט טון וואס דו ווילסט זיי זענען דאך זיי זענען פון די פֿינף טאפ לויערס אין אמעריקע זענען די צוויי דאס הייסט אלען דערשוויץ איז א פראפעסער זיי זענען פון די פֿינף טאפ לויערס אין אמעריקע. קיצור נאכדעם האט ער שוין אנגעהויבן מודה צו זיין קודם האט ער געשריגן איך האב אלע טריפס פארשריבן איך בין קיינמאל נישט דארט געווען אהער מיט אים ענדליך האט ער שוין אנגעהויבן מודה צו זיין ער איז יא דארט געווען פארוואס האט ער מודה געווען ווייל דער עפשטיין האט דאך ווידיאוס פון זיין גאנצן עסטעיט, און די גאווערמענט האט סובפינעט די ווידיאוס, קען מען נישט זאגן קיין ליגנט. האט ער שוין אנגעהויבן צו זאגן אלען דערשוויץ אז ער איז יא געווען ער איז געווען מיט זיין ווייב און מיט זיין טאכטער און ער וואלט נישט געגאנגען זינדיגן, זאגן זיי ס'איז דא ווידיאוס ווי דו גייסט אריין דארטן אין די סאונע רום מיט די מיידלעך, זאגט ער יא אבער ער איז געווען מיט די אונטערהויזן און מיט די הויזן און ער איז נישט געווען אינגאנצן נאקעט, אה ער האט שוין געדרייט און ער טוט, ער איז אויף גרויסע צרות יעצט. ער קען נאך גיין זיצן אינאיינעם מיט נחמיה וועבערמאן אזוי לאנג ווי נחמיה. יעצט וויאזוי איז דאס געשען? ווייל ס'איז דא דרייסיג אנדער עידזש גערלס, מ'רעדט דא נישט פון צוויי, דעמאלטס האט ער געשריגן די מיידלעך זענען ליגנערס, ס'איז נישט צוויי, דרייסיג אנדער עידזש גערלס וואס זענען שוין היינט אוו עידזש זענען געקומען פארווערד אז מי טו, מי טו, מי טו, מ'האט מיט אונז געוואוינט דארט, עפשטיין האט מיט אונז געוואוינט, און דער אלען דערשוויץ האט מיט אונז געוואוינט. און ס'איז צרות. און גראדע, כ'האב געוואוסט אז אלען דערשוויץ האט פראבלעמס שוין אפאר חדשים צוריק ווייל ער איז געווען אויף א טעלעוויזשן שאו האט זיך אנגענומען פאר ציוניזמוס פאר די מדינה און ס'איז געווען אראבערס זיי האבן זיך אויסגעטענה'ט מיט אים און עפעס אן אראבישע פרוי זאגט מ'האט דאך צוגענומען מיין טאטנ'ס און מיין מאמע'ס לאנד אין ארץ ישראל איך וויל עס צוריק זאגט ער ס'איז גארנישט מ'האט צוגענומען פון אידן אין גאנץ יוראפ די לאנד און זיי האבן זיך געמאכט א נייע לאנד גייטס מאכטס ענק א נייע לאנד. שטייסט? איך האב דאך געזעהן אז ס'טויג נישט אז ער אז ער איז שוין געווארן א גוט מאכער פאר מדינת ישראל זעמער שוין אונז אויף צרות באט עניוועי ס'פארט. איז יעצט אויסער דעם וואס ער מוז זיך קליערן זיין נאמען ער קען נאך גיין זיצן אויכעט, איז ער אליין דארף ער היינט לויערס און די לויערס ביי אלען דערשוויצן נעמען זיי נישט קיין פֿינף דאלער א שעה זיי נעמען ריטעינערס מסתם פֿערציק פֿופֿציק טויזענט דאלער א שעה פלאס די ריטעינער פון פֿינף מיליאן דאלער נא דאס איז גענדיגט. אז שלמה המלך האט אונז געלערנט כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם זאלסטו אים גלייבן, הי נאוס ווייל ער איז געווען קודם א חכם מכל אדם און נאכדעם איז ער געווען ברוח הקודש, יעדער איז מודה אז אלע כתבי הקודש זענען קודש און שלמה המלך'ס איז קודש קדשים, גראדע די קודש קדשים איז אויף שיר השירים דארט שטייט נישט כל הבא על אשה זונה אבער ס'איז נישט קיין חילוק ס'איז שלמה המלך. סאו אלן דערשעוויץ מיט אלע חכמות קען נאך גאר אנקומען ער זאל מאכן אן אפיעל אז דרויער זאל אים טרייען צו רעיזן געלט אז מען זאל אים האבן צו באצאלן זיינע לויערס אדער ער קען צוקומען צו די גאווערמענט און זאגן ליסן איך דארף האבן א ליגעל עיד לויער און כ'האב א מורא'דיגע הנאה ווייל די מלחמה איז זייער שווער און ער פארט זייער שטייט אבער ווער ס'האט געטשעפעט מיט טרייען אז מען זאל נישט לאזן די קינדער זאלן זיין סעיף צי הייסט עס אלן דערשעוויץ, צי הייסט עס ברוך מרדכי'ס קינדער, אלע גייען אונטער, און דאס איז א געוואלדיגע התגלות, א התגלות פונעם הייליגן באשעפער וואס ער זאגט אונז, איך וויל די תינוקות של בית רבן זאלן זיין סעיף, זאלן זיין הייליג, ס'איז געווען א גרויסער נס מיט אסאך יארן צוריק, אין די צייט פון מרדכי. וואס איז געווען מרדכי'ס חכמה אז ער האט געקענט אייננעמען דעם המן מזרע עמלק? איין זאך איז געווען, ער האט גענומען די תינוקות של בית רבן און ער האט מיט זיי געלערנט תורה. ער האט זיי געלערנט הלכות קמיצה. ווייסט וואס הייסט הלכות קמיצה? ער האט זיי געלערנט אז די הענט און די פינגער איז באשאפן געווארן פאר איין זאך. מען זאל מאכן קמיצה אויף די מנחות פארן הייליגן באשעפער, און נישט אז מען זאל טאטשן מיט די הענט ווי מען טאר נישט, מען זאל נישט טאטשן דעם אות ברית קודש, מען זאל נישט טאטשן אין ערגעץ ווי מען טאר נישט. און דאס האט געהאלפן, ווייל ווען ס'וואלט נישט געווען קיין קדושה ביי די קינדער, ווען זיי וואלטן געווען אלע מאלעסטעט אזוי ווי מען האט זיי ביי אונז מאלעסטעט די לעצטע פופציג יאר און ווער ווייסט וויפיל יאר דאס האלט שוין אן אינדערהיים, רבותי, וואלט שוין נישט געווען קיין שריד ופליט פון חס ושלום פון כלל ישראל. דער נס פון פורים שטייט אין אלע ספרים, רב צדוק הכהן ברענגט עס עטליכע מאל, ס'שטייט, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד. עטס ווייסט וואסערע גזירה ס'איז געווען? ס'איז געווען א כליון פון כלל ישראל. מ'האט גענומען א טויטן כלל ישראל און מ'האט זיי צוריק מחיה מתים געווען מיט די מסירות נפש וואס מרדכי הצדיק האט מיט די קינדער געלערנט תורה. ס'איז נישט געווען אז דעמאלטס האט זיך נאך געהאנדלט צו דער אייבערשטער זאל אונטערשרייבן כליון צו נישט. אה! ס'איז שוין געווען פארקויפט! כלל ישראל איז שוין געווען פינישד! כי נמכרנו אני ועמי וואס סאלד אוט, איט וואס א דאן דיעל, און מ'האט דאס צוריק געדרייט. וויאזוי? נאר וועגן די קינדער, די הייליגע קינדער זענען געזעסן און האבן געזאגט ווער קומט צו א כהן און דער כהן זאל מאכן קמיצה, דאס איז די גאנצע חיות פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה, האט ער געזאגט איך וויל ערבים. וועם האט ער גענומען? די קינדערלעך וואס האבן צובראכענע ציין, ס'איז שוין ארויסגעפאלן די ערשטע ציין, פאר איינעם וואקסט נאכנישט, און איינעם האט שוין אנגעהויבן צו וואקסן, זיי זעען אויס אזוי פאני, איטס אנבעליוועבל, קוק אן א קינד ווען ס'טוישט זיך אים די ציין, קוק אן א קינד ווען ער וואקסט אויף, ווי פאני ער זעהט אויס אסאך מאל. פאני מיין איך צו זאגן, דער צאן איז שוין ארויס, דער איז נאך נישט געקומען, דער אהער, דער אהין. ווען דער קינד נעמט זיך זינגען א' בית ג' ד' ה' ו', אדער ויקרא און ער האט גערופען אל משה צו משה, עטס ווייסט וואסארא תענוג און א נחת רוח דער אייבערשטער האט? אלע תענוגים פון די גאנצע וועלט אינאיינעם, וואס איז געווען פון ווען בריאת עולם איז געווען באשאפן און ביז ווען ס'וועט בלייבן די וועלט, אלע תענוגים פון אלע מענטשן וואס האבן געהאט תענוג, נעם אוועק זייער צער, נאר די תענוג, דאס אלעס איז נישט קיין דמיון און קיין ערך וואסארא תענוג דער אייבערשטער האט ווען די קינדערלעך גייען אין חדר און זיי זאגן, ואתה און דו תצוה זאלסט באפעלען לאלאלאלאלאילאי האט דער אייבישטער פון דעם א תענוג און דאס איז מכפר אויף אלעם אויף אלע זינד און דאס האלט אונז אין גלות און דאס וועט אונז ארויס נעמען פון גלות אבער דאס איז אלץ ווען די קינדער זענען ערליך און אפגעהיטן טאמער האט מען זיי מכשיל געווען מיט פגם הברית און דאס קינד ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך איז דאך עס א מורא'דיגער אומגליק און דאס האמיר אונז געוואלט ס'זאל אנהאלטן? ניין ניין ניין ניין רבותי, די מלחמה איז קיינמאל נישט געווען פאר מיר פערסענעל, ס'האט גארנישט געהאט מיט מיר, ס'האט געהאט צו טוהן מיט כלל ישראל און מיט די ערבים, און דער אייבישטער גייט אלע אראפברענגען, אלן דערשאוויץ איז פינישט, און ברוך מרדכי וועט נאך אויך זיין פיניש, נישט געזארגט, מ'האט אלן דערשאוויצן יעצט געכאפט פון מעשות פון יארן יארן צוריק. ברוך מרדכי וועט אויך זיין נאך פיניש די אלע חברה וואס האבן געטוהן בא'עוול'ט קינדער און אדער זיי האבן געוואלט אז מען זאל קענען ווייטער בא'עוול'ען קינדער מען זאל נישט טוהן גארנישט פאר די קינדער די זענען פיניש די זענען געווען פיניש און זיי וועלן זיין פיניש איטס דזשאסט א מעטער אוו טיים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך דער אבי מען טאר אים נישט מער רופן אויפן ענגלישן נאמען ווייל מען קען דיר געבן א סאמענס פאר צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער אבי באבי דעס איז שטיין מענטשן קאלן אריין וואס לאז שוין אפ שטיין זיין טאטע האט צער פון דעם? מאטל האט צער? זיין טאטע האט צער? איך וויל דיר עפעס זאגן איך האב אויך צער דערפון אבער איך וויל דיך פרעגן שטעל דיר פאר דעם צער אז מאטל איז געווען מנהל אין מונקאטש און ער האט געוויסט וואס גייט פאר אלע זנות און האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט און די אלע צובראכענע נשמות מיט די אלע קינדער זייערע טאטעס האבן אויך צער און די קינדער האבן אויך צער סאו פארוואס זאל איך מער רחמנות האבן אויף מאטל שטיין ווי אויף די אלע קינדער וואס ער האט געלאזט אז מ'זאל זיי מכשיל זיין. און די זעלבע אויך דער מענדל שטיין זיין טאטע, מאטל איז דער זיידע און מענדל איז דער טאטע, איז געגאנגען זאגן א דרשה פאר אלע קינדער אויף דעם האטליין פון די זאלוינים אז איך ברענג אונטער כלל ישראל? איך ברענג אונטער אלע קינדער? נאנאנאנאנאנאנא, דעטס אנהערד אף. סאו אויב ער האט נעבעך צער, כ'האב מיט אים אויכעט מיטלייד, באט איטס דזשאסט טו בעד, אזוי ווי מען בעט זיך, אזוי שלאפט מען. עניוועי, איז ער געגאנגען פאריגע וואך אין א קירכע, ער איז געגאנגען אין א קלויסטער.

וויפיל טעלעפאן קאלס מען דארף נאך באקומען פון הימל אז די מצב איז מורא'דיג שרעקליך. יעצט גיי איך רעדן אביסל וועגן דעם טראגעדישן עקסידענט און וועגן די מענטשן וואס זענען געהארגעט געווארן און די משפחות וואס זענען געבליבן לעבן פול מיט צער. די דרייווער פונעם באס וואס איז געווען דער שרעקליכער עקסידענט הייסט חיים ביטון, אין אמת'ן וואלט בעסער געווען ווען ער הייסט מות ביטון ווייל ער האט נעבעך געמאכט אזא מין טראגעדישן עקסידענט. יעצט אויף דעם דרייווער האט מען שוין געהאט זייער אסאך תלונות, קאמפלעינטס, און מען האט זיך אויסגעלאכט. יעצט זיי זאגן אלע וואס זענען מיטגעפארן אז ער איז געפארן ווי א משוגענער, זיי זאגן אז אין טווענטי טהירטין, דאס איז צוויי דריי יאר צוריק, האט ער שוין געהאט א כתב אישום אז ער פארט צו נאנט צו קארס, און אויכעט אז ער פארט נישט שטאט ווען מען פארט. דאון היל. ער האט אויך געמאכט מיט דרײַ יאר צוריק אין די זעלבע געגנט א שווערן עקסידענט וואס אַכצן מענטשן זענען זייער ערנסט פארוואונדעט געווארן און מען לאט אים ווייטער דרייוון. יעצט איז דא איינער שבתי גרעוורעטשיק ער איז א דובר המשטרה ער רעדט פאר די פאליס פאר די פרומע האט מען אים געפרעגט וואס זאגט ער וועגן דעם עקסידענט צו האט עס צו טון מיטן דרייווער צו נישט האט ער געזאגט אזוי איך קען יעצט גארנישט רעדן וועגן דעם ווייל מען האלט דאך נאך אינמיטן די אינוועסטיגעישאנס, אבער איך קען נישט גלייבן אז דער דרייווער וועט נאך אמאל צוריק זיין אויפן ראוד. יעצט ס'איז דא א צייטונג שרייבער ער הייסט אהרן ראבינאוויטש זאגט ער אזוי, ס'איז דא אסאך נהגים אין אגד, ס'איז דא מטורפים אויכעט, זאגט ער דער איז אזא מטורף אז ער איז דער ראש המטורפים, מ'האט שוין אזויפיל געהאט קאמפלעינטס אויף אים און מ'לאט אים ווייטער דרייוון. יעצט איז ארויסגעקומען א ריפארט די דזשערוזעלעם פאוסט באשרייבט די דרייווער סוספעקטעד אף טעמפערינג וויט אינוועסטיגעישן אף די פעיטעל קרעש ס'דא יעדע באס האט אזא מאשין וואס דאס הייסט א טעקאגרעף ס'כאפט פונקטליך ווען ר'איז געפארן וואו ער איז געפארן וויפיל ספיד ער איז געפארן אלעס וואס ער טוט ווערט דארטן ריקארדעד יעצט דער דרייווער האט דאס טעקאגרעף אינגאנצן ארויסגענומען פון באס גראד נאכדעם ווען ער האט געמאכט דעם עקסידענט, און נאכדעם ביז מען האט אים אויפגעפיקט און מען האט אים ארעסטעד, האט מען געטראפן אז ס'איז בכלל נישט געווען שוין אין באס. נו, רבותי, כ'וויל ענק עפעס זאגן, הערטס אויף צו שפילן געימס, אז מען קען שוין נישט פארן מיט אן אגד באס. און יעצט וועל איך אויסרעכענען אלע זעקס הרוגים. ס'איז דא א פרוי וואס הייסט חנה פעשע פרענקל, זי איז די טאכטער פון ביאלער אסטראווער רבי'ן, איז נעבעך געהארגעט געווארן די מאן האט מען געברענגט צו די לוויה מיט א ווילטשעיר ווייל ער איז פארקריפלט, יעצט איינע פון די וואס זענען געווען אינעם עקסידענט איז א כלה וואס איר האנט איז נעבעך אראפגעפאלן און די פיס איז נעבעך צובראכן, מען האט געמאכט א שווערן אפערעישן, זי הייסט שרה בת דינה זאל זי האבן א רפואה שלימה. און איך האב געזען א אינטערוויא מיטן טאטן ווי ער זאגט די ערשטע זאך זאגט א איד דריי מאל מודים אנחנו לך דריי מאל ביי שמונה עשרה,

שפערלינג, ער וויל נישט אז מען זאל מאכן פרסומות ווייל פירסום דאס שטערט דאך צו יעדע זאך, צניעות איז די בעסטע זאך, האט ער געזאגט ער האט נאכנישט צוגעגעבן א נאמען און ער באראט זיך מיט די רבנים וואס צו טון, און ס'האט געדויערט די אפערעישן צען שעה, ווען מ'האט געענדיגט די אפערעישן האט דער דאקטער געזאגט אזוי, אונז האמיר געטון די מאקסימום וואס מען קען, יעצט איז נאר דא איין זאך, מתפלל זיין פאר ניסים, דער אייבערשטער זאל העלפן. ס'איז אזוי שיין צו הערן א איד וואס ער איז אין אזא עת צרה זאל האבן אזויפיל אמונה און בטחון. דער הייליגער באשעפער האט זיך באמת נישט וואס צו שעמען מיט זיין אידישן פאלק. נאכדעם איז דא א פרוי וואס זי איז א טיטשערין, זי הייסט לאה מלמוד, מען האט גענומען די שענסטע און די פיינסטע. יעצט, ס'איז דא איינער פון די מענטשן וואס זענען אוועק, ס'איז געווען א בחור, ער הייסט יעקב מאיר חשין. ער איז א זון פון סרול אהרן חשין און ער איז אן אייניקל פון ר' דוד חשין. דער בחור איז א בחור וואס האט געלערנט תורה טאג און נאכט. ער האט אריבער הונדערט מאל געענדיגט ששה סדרי משנה. און אז דער אייבישטער האט גענומען אזא מין קרבן האט ער גענומען שמן זית זך כתית למאור, רבותי לאמיר זיך בארעכענען, לאמיר אנהייבן תשובה צו טון. יעצט דער יושב ראש פון זק"א וואס איז יהודה משי זהב האט דערציילט אז דער טאטע פונעם בחור אהרן מרדכי כהן האט אים אפגעקאלט אז ער טרעפט נישט דעם זוהן דעם בחור און ער זעהט נישט אז ער זאל זיין צווישן די פצועים האט ער גענומען פופציג מענטשן זאלן זיך נעמען זוכן ווייל אפשר איז זיין גוף אראפגעקאלערט זיך אין די וואדי, און די וואדי הייסט אין די טאל. אינמיטן די נאכט האט מען ערשט געזען אז דער בחור וואס מ'האט נישט געוואוסט ווער ער איז, וואס איז געלעגן אין אבו כביר. דאס איז גאר דער בחור, און זיין זיהוי איז געווען דורך די בדיקת שיניים, דאס מיינט מען האט געמאכט אן עקסרעי אויף די ציין, און וויפיל ס'איז געבליבן דארטן האט מען געזען אז דאס איז דער בחור. אזוי ווי מ'האט נעבעך געמאכט דא אויף דעם לייבי מיט יארן צוריק. יעצט איז דא דא נאך יעצט איז דא דא נאך איינער נעבעך וואס ער איז געהארגעט געווארן ער הייסט סרול וויינבערג ער איז אן אייניקעל פון יסוד העבודה ער איז געווען אויפן וועג צו א חתונה ער איז זעקס און צוואנציג יאר אלט א חסידישער אינגערמאן ער וואוינט אין שמואל הנביא געגענט און ער האט געלערנט אין די ישיבה אין סלאנים און ער איז געווען פון די בעסערע בחורים און ער איז נעבעך אויך אוועק. נאכדעם איז דא א בחור וואס ער הייסט לוי יצחק אמדדי ער איז געווען א זון פון.

מיט אזאלכע יונגע קינדער וואס האבן געזאגט קדיש האט מען נישט געקענט אויסהערן, עס איז געגאנגען מיט גרויסע בכיות מיט טרערן אין די אויגן, אונז האמיר געקענט כמעט אלע פון די הרוגים, זיי מיט זייער משפחה, מען וועט קיינמאל נישט פארגעסן דעם גרויסן אומגליק. סאו דער עולם זעט אז ס'איז געשען אזא טראגעדישער אומגליק, פארוואס האט דאס דער אייבערשטער געטון אזא אומגליק? יעצט, אונז ווייס מיר כי כל דרכיו משפט, קל אמונה ואין עוול, נאר, ווען דער אייבערשטער נעמט ווען צו א יונגען מענטש, וואלט מען געזאגט עה דעס האט צו טוהן ווייל עפעס די אינגעלייט רעדן ביי שמונה עשרה, צו זיי שטייען נישט ביי די הויכע שמונה עשרה, צו זיי טוען נישט אן רבינו תם'ס תפילין. ווען מען נעמט אן אלטען איד נעבעך אוועק זאגט מען עה ער איז דאך שוין געווען אלט, ער איז שוין געווען ווי מען זאגט אן היז וועי אוט. ווען מען נעמט אוועק א יונגע פרוי, ווען מען נעמט אוועק א מיידל, ווען מען נעמט אוועק א כלה, ווען מען נעמט אוועק יעדע זאך וואלט געווען עפעס א ריזענינג, האט דער אייבישטער געזאגט רבותי הערטס אויף מיט די נאנסענס, ער האט אוועק גענומען א כלה וואס האט געדארפט חתונה האבן, א מלחמת מצוה, א כלה מחופתה גייט ארויס פון די חופה, דאס הייסט זי טאר נישט גיין צו שלאגן זיך, אבער איר מאן דער חתן, ער לאזט איבער די כלה און ער לויפט, א מלחמת מצוה, ס'איז דא נעבעך א כלה וואס זי דארף נעבעך גיין חתונה האבן, זי קען נישט, מ'האט שוין אנגעשטימט די חתונה, דאס וועט שוין נישט זיין אזוי שנעל, דער אייבערשטער זאל איר העלפן זאל האבן א רפואה שלימה, די הענט זאלן איר קענען פונקציאנירן, ווייל אויף דעם איז שוין אויכעט יעצט דא אביסל א שאלה וויאזוי צו ס'כאפט געהעריג צו נישט. און נאכדעם האט ער גענומען פון רבי'שע משפחות, פון אלע מיני משפחות, ער האט גענומען מגיד שיעורים, ער האט גענומען מלמדים, ער האט גענומען בחורים, איר ווייסט וואסארא בחורי חמד דאס איז געווען? דער בחור האט נישט מפסיק געווען פון צו לערנען משניות, וואו ער איז געגאנגען האט ער געהאט א משניות, און ער האט ווייטער געלערנט. ער האט גענומען פון די שענסטע און פון די פיינסטע, און דער אייבערשטער ווייזט אונז רבותי, די אינגעלייט פירן זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, זיי היטן נישט אפ געהעריג הלכות נידה, די אינגע ווייבלעך פירן זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, בחורים האלט מען אין איין טאטשן האב איך אראפגעפאלן די כלה'ס הענט, מיט די הענט האט מען געטאטשט נעבעך בחורים, איינער האט מיך געפרעגט אמאל אין בית מדרש וואס טייטש על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד. האב איך געזאגט בתשומת יד, האב איך געזאגט דו ווייסט נישט? מען לייגט די הענט ווי מען טאר נישט, דאס הייסט בתשומת יד, האב איך געזאגט עס איז זייער פשוט וואס דא גייט פאר, מיידלעך זענען מזנה, ווען א בחור גייט אונטער די חופה מיט א מיידל דארף ער האבן גרויס סייעתא דשמיא אז עס זאל האבן געווען א בתולה, נישט אז די. חלילה אז ס'האט מזנה געווען צו אז די טאטע האט זי נישט גערעיפט, אזוי ווי ס'איז יעצט דא א דיין, א חשוב'ער דיין אין ווילימסבורג האט גערעיפט זיין טאכטער, זי איז משוגע געווארן יעצט נאך די חתונה, און זי פארציילט נעבעך אז זי האט א יונגערע שוועסטער און זי האט מורא די טאטע רעיפט יענע אויך, ס'איז אנבעליוועבל. און נאכדעם אז ס'איז געקומען איינער האט זיך גענומען שרייען רבותי מ'ברענגט אונטער די יוגנט האט מען אים געלייגט אין חרם. עטס מיינטס אז דער חרם איז נישט קיין חלק פון דעם גורם פאר די אלע צרות? וואסע רעכט האט עטס געהאט דאס צו טוהן? וואס רודפ'ט עטס א מענטש וואס דער מענטש האט גארנישט געוואלט לגרמיה? אין אומאן האט מען גענומען רב שטיינמאן און מען האט געזאגט אז ער איז א האט א דין ווי אפיקורס ווי א מין מ'זאל זיינע ספרים נישט לערנען און מען דארף זיי מבער זיין פון די וועלט ס'איז ממש א שרעק! און נאכדעם איז אזוי אין יבניאל האט דער מוהרא"ש איבערגעלאזט א געוואלדיגע שיינע קהילה מען רייסט זיך ארום מען איז שוין געווען ביים בגץ ווי וועט עס ענדיגן די אלע זאכן? ס'דא דארטן איינע פון די פרויען זענען נעבעך געהארגעט געווארן דאס איז פרענקל. די מאן'ס פאטער איז די רב פון יבניאל נאך פארן די מוהרא"ש, ס'איז געווען דארטן שלעגעריי מ'האט זיך געשלאגן, די מוהרא"ש האט אים גערופן דער סמך מם און ער האט אים צוריק גערופן זאכן, מ'האט זיך געהארגעט און געריסן די גאנצע צייט, און יעצט נעבעך די שיינע קהילה וואס די מוהרא"ש האט צוגעשטעלט גייט אויכעט צוגרינד. ס'צוברעקלט זיך. דער גרעסטער פירער דארטן האט זיך גענומען נעבעך דאס לעבן, און יעצט איז די בגץ האט געפסקנט אז די ירושה איז נישט פאר דעם וועם די מוהרא"ש האט געזאגט. רבותי, ס'איז נישט קיין הפקר וועלט, דער אייבערשטער קוקט ארויס און ער איז נאר א מאריך אף וגובה דיליה, און יעצט איז שוין געקומען די צייט פון גובה דיליה זעהט זיך אויס, מען דארף זיך איבערבעטן. ווען איך האב געמאכט די מקווה פארן מוהרא"ש אין יבניאל בין איך געגאנגען צו דעם פרענקל, זיי האבן נישט געטארט וויסן ווייל ס'וואלט מיך געהארגעט, אבער איך האב געזאגט איך וויל זעהן אייער מקווה אויכעט. ער האט געזאגט דאס איז א מקווה פון די רבנות איר זענט וועלקאם עס צו באקוקן. ווייל ער האט א מלחמה מיטן מוהרא"ש זאל איך נישט באקוקן זיין מקווה? מוהרא"ש האט געזאגט ער איז סמך מם ווייל זיינע ראשי תיבות זענען סמך מם פרענקל וכו' די אלע זאכן איז ביי מיר נישט מעלה און מוריד ווען עס קומט צו א מקווה באקוקט. ס'איז דא א תשובה פונעם הייליגן רעבן פונעם דברי יואל מ'זאל בויען מקווה'ס פאר רעפארם קהילות אויכעט ווייל די קינדער וועלן זיין ערליך און איך האב טאקע מקיים געווען דעם פסק שוין צוויי מאל כ'האב נאר ביידע מאל איבערגעלאזט אן ערליכן משגיח. נישט קיין רעפארם. ווען סאטמאר האט געפלאמט און מ'האט זיך געקריגט און געשלאגן איז נעבעך געהארגעט געווארן דא אויכעט, אמאל פאר פסח איז געהארגעט געווארן קרבנות ציבור, רבותי אויף וואס שלאגט מען זיך? אהרן איז א ביליאנער, זלמן לייב איז א ביליאנער, זיינע קינדער וועלן נישט דארפן דרייוון א באס פארטאגס, צו טראגן קינדער אין חדר, צו מאכן אפאר טאלער. וואס קריגט עטס ענק? די רבנים מיט די רעבעס לאכן פון ענק, זיי זאגן קיען, פערד, קומטס, שלאגטס ענק פאר מיר, יענער זיצט זיך אינדערהיים. ווען דו דארפסט האבן פרנסה און דו האסט נישט האסטו צו וועם אריינצוגיין, ס'איז דא אין קהילות למשל אין סאטמאר און אנדערע פלעצער ס'איז דא עסקנים, אבער עס האט גארנישט נישט מיט אהרן נישט מיט זלמן לייב, אהרן זאגט גיי אין דר'ערד און זלמן לייב זאגט גיי אויכעט אין דר'ערד, דעי דאנט קעיר פאר יו עניטינג. זיי זענען אנקל נעם נישט אנקל סעם, זיי נעמען פון דיר אלעס, און אויף דעם ארויף דארף מען אומברענגען כלל ישראל, און דאס טאטשען די קינדער, די מנהלים מיט די מלמדים מיט די מקוואות, ס'איז דאך געווען א שרעק, יעצט האט זיך אויפגעשטעלט איינער הלל וויינבערגער און האט אנגעהויבן צו רעדן ברמיזה, איך וועל אים ארויפלייגן עקסטער, ער האט אנגעהויבן צו רעדן ברמיזה, ס'איז דא עפעס אן אבר צווישן די פיס, די פערד איז זאג אדער אדער דער אות ברית קודש אדער איז עס אן ערווה נישט קיין אייווער צווישן די פיס דער בחור זוכט עס נאך ווי דאס איז ער ווייסט נישט וואס אן אייווער איז. אזאלכע משוגעים האבן מיר געלעבט מיט אזאלכע קלאוזד מיינדעד משוגעים וואס די וועלט האט עס נישט געזען. סאו רבותי לאמיר זיך נעמען תשובה טון לאמיר זיך צוריק קערן צום אייבערשטן קינדער זאלן זיין סעיף. ס'זאל נישט זיין אזויפיל דראגס אין די קאמיוניטי, ס'איז היינט איז אויך געווען נאך איי איינער האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן אין בארא פארק, ס'האלט אין איין זאך האב איך געזאגט מ'האלט שוין ביי פֿופֿציק עה מאבד עצמו לדעת אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק און אין די אידישע געגענט פון ראש השנה אזוי זאגט רב גלאק. צבי גלאק האט עס געזאגט ברבים אין א סטעיט און דער געזאגט מען האלט ביי פֿיר און פֿערציק און פון דעמאלטס איז שוין צוגעקומען זעקס שוין אדורך דרײַ וואכן רבותי איטס אנבעליוועבל אונז מוז מען צוריק שטעלן די קאמיוניטי די נשיאים האבן נישט געוואלט אריין גיין אין ארץ ישראל ווייל זיי וואלטן פארלוירן זייער פאסטן דא געווען אזאלכע חברה משמרת הצניעות זיי האבן געקענט באשטיין אונטערצוברענגען יעדן אבי זיי האבן געמאכט געלט זיי זענען געווען די נשיאים זיי האבן געריטן אויפן עולם דער אייבערשטער זאגט ליסן איטס טיים טו סטאפ ווייל איך וויל ברענגען משיח'ן, איך מוז האבן א קלין קאמיוניטי, און לאמיר נישט ווארטן דער אייבערשטער זאל אונז געבן נאך א וועיק אפ קאל און נאך א וועיק אפ קאל, ווייל דער אייבערשטער קען אונז געבן אסאך, זאל מען אוודאי חלילה נישט אריינפאלן אין די חרון אף פונעם אייבערשטן און אין די גבורה וואס ס'קומט זיך נעבעך פאר אזאלכע אויפפירעכצער, דער אייבערשטער זאל אונז שוין פון היינט און אן פירן מיט רחמים וחסדים גלויים, און בפרט נאך יעצט אין די הייליגע טעג. אין אדר, אדר, איז געווען תשובה מאהבה וקבלו ברצון, מען זאל נישט מער פארשעמען צדיקים מיט ערליכע אידן, מיט מענטשן וואס האלטן אביסל אנדערש פון אונז. למעשה, אונז זעמער אין גלות. רבותי, ס'איז דא איין באשעפער, און ס'איז דא איין עצה צוצוקומען צו אים, מען זאל אנהייבן תשובה צו טון, יעצט איז אדר, אדר איז משנכנס, נכנס נכנס אדר, מה מרבים מרבים בשמחה, דארף אנהייבן צוריקצוקערן זיך צום אייבערשטן, תשובה מאהבה, גראדע ס'איז געווען תשובה מיראה, אבער מחמת אהבת הנס האבן זיי געטון תשובה מאהבה, סא רבותי אונז קען מען נישט לעבן איין סעקונדע אנעם אייבערשטן, מען קען קיינמאל נישט לעבן אנעם אייבערשטן, נאר עספעשעלי ווען די אראבער האבן זיך צו צולאזט אויף אונז, און דאס האט אויך דער אייבישטער געמאכט ווייל ער וויל אונז אויפוועקן. יעצט מען טרייסט זיך ס'איז דא מען גייט כסדר צו דעם ר' חיים קניבסקי און ער זאגט משיח איז שוין אויפן וועג משיח איז שוין אויפן וועג האב איך אים געפרעגט נו משיח איז אויפן וועג אבער וואס זענען די גרויסע אומגליקן וואס איז געשען אין ארץ ישראל האט ער געזאגט משיח איז שוין נישט נאר ער איז אויפן וועג דער איז שוין ביי די טיר ממש די וועלט זאגט א ווערטל מען דארף האבן א טרונק בראנפן ביז צו די קרעטשמע. און חוץ מזה, ס'דא א מעשה מיט דעם הייליגן דברי חיים, וואס דער דברי חיים האט געזאגט אז מ'האט שוין געבויעט דעם גאנצן בית המקדש, ס'איז שוין גרייט, משיח איז שוין גרייט צו קומען, האט אים דער זון געפרעגט, נו פארוואס קומט ער נישט, האט ער געזאגט, דער פרוכת פעלט נאך, האט געזאגט דער זון פונעם דברי חיים, טאטע איך בין מאמין באמונה שלימה אז דו קענסט מאכן דעם פרוכת, האט ער אים געענטפערט, כ'האב עס געמאכט און ס'איז געקומען א גרויסער רשע און ער האט עס צושטערט. רבותי, משיח איז אויפן וועג, ער איז שוין ביי די שוועל, אבער ליידער צושטערן מיר אונז דאס קומען, ליידער. מען ווארפט ארויס בחורים אין אלע גאסן איז נעבעך דא פול מיט בחורים, ס'איז א שאנדע מיט א שרעק וואס ס'גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל. און נאכדעם איז מען מאנס בחורים, מען טוט מיט די בחורים כל דבר אסור, און מיט די מיידלעך אויך. לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין יעצט. כ'האב ענק אייביג געזאגט אז טאמער מען נוצט בחורים פאר שייגעץ שטיק איז די סוף טוט עס זייער שלעכט בעקפייערן, געדענקט כ'האב ענק געזאגט דעמאלטס ס'איז געגאנגען דער שייגעץ יצחק שטערן פון סאטמארער מנהל אין וועווערלי איז ארום געגאנגען גאנץ זומער מיט זיבן יאר צוריק ס'איז שוין דא אכט יאר און ער האט געזאגט רבותי ס'איז דא א רשע וואס ער ברענגט אונטער אידישקייט און ווען מען קומט אהיים זאל יעדער גיין צו זיין הויז, ער הייסט נחום ראזענבערג, און יעדער זאל שפייען אויף אים ווייל פאר קינדער קען מען נישט טון גארנישט, און מען זאל שרייען שייגעץ מיט אלעס. דאס איז געווען יצחק שטערן. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. וואס האט ער אויפגעטון? אז ער האט געמאכט פון די בחורים אזא ספענעמער, און היינט. קענען זיי טון וואס זיי ווילן. יעצט איך בעט שוין אסאך צייט, בעט שוין מסתם זיבן אכט יאר אויפן האטליין, פורים נישט זאלן שלא'סן די באסעס זאלן ארום פארן, כ'האב געזאגט די וואך אויכעט א שיעור וועגן דעם, מען נעמט בחורים, מען האט די באסעס, ס'שפילט מוזיק, מען איז צולאזט, ס'איז פורים, יעדער איד געט צו טרינקען, זיי מיינען אז דאס איז א מצוה און די בחורים ווערן היי נאך פורים, קומען צו בחורים און זיי דערציילן מיר אז מ'האט געמאכט איין בחור פארן צווייטן משכב זכר אינעם באס, זענען געוען היי. בעסיקלי אזוי כאפט ער דאך אויך אן א בחור'ס ערווה. אזוי וואקסן דאך נעבעך אויף די בחורים היינט אן יראת שמים. איז אז ער איז נאך שיכור אויך און ס'זיצט א בחור לעבן אים, הע הע פארוואס נישט. און ס'האבן מיר דערציילט עטליכע אז אין פאבליק טוען זיי, זיי שעמען זיך נישט ארויסצונעמען יענעמ'ס ערווה אין פאבליק און זיך צו שפילן דערמיט ווייל זיי זענען שיכור. און איך פלעג אלץ שרייען דאס מוז זיך אויפהערן, און ס'איז דא קהילות וואס האבן עס דערהערט, אסאך האבן עס אויפגעהערט, ברוך השם צוביסלעך. איך קען מיך דערמאנען פאר דריי יאר צוריק בין איך געווען פורים אין בני ברק, און איך בין דורך געגאנגען דארטן רחוב רבי עקיבא צי רחוב חזון איש איז עס געווען, און ס'איז געווען עפעס צען קליינע באסעלעך געפארקט, קיצור איך וואק דורך, ס'נישט מיינע ביזנעס, איך האב נישט מיט קיינעם גארנישט, שרייט מיר איינער נאך רב נחום! ער שרייט נאך דריי איך מיך אויס, זאגט ער זעסטו איך בין דער מנהל פון דושינסקיא, דא די דושינסקיא תלמוד תורה, און דא פארן ארויס באסעס, און אונז ווייס מיר וואס איר זאגט אז מען דארף וואטשן אויף די באסעס, איז קודם כל האמער אויף יעדן באס א מלמד, און צווייטנס מען לאט נישט די בחורים טרינקען, און די געלט וואס דער גביר געט נעמט דאס גראד דער מלמד צו, און דאס קינד זעט נישט קיין געלט. האב איך געזאגט, זייער פיין, כ'האב הנאה. זאגט ער, אונז הער מיר אייך אויס, אונז כאפ מיר וואס איר מיינט, ווייל אונז זעמער אין חינוך. עניוועי, איז למעשה אין ווילימסבורג, כ'מיין און אין בארא פארק און איבעראל וואו עס פארן די באסעס קומט ארויס די גרעסטע מכשולות. ס'איז אויך דא מכשולות ווייל די בחור נעמט דאס געלט, כ'האב גע. א בחור האט מיר אמאל געזאגט, אונז האבן געמאכט צוואנציג טויזנט דאלער פאר די ישיבה, צען האבן אונז אראפגענומען, און פאר דעם קויפט מען דראגס. אזוי האט ער מיר אפן געזאגט. זיי האבן א צוועק פארוואס זיי טוען דאס. האב איך אייביג געזאגט מען טאר נישט לאזן בחורים האבן געלט צו כדומה. ס'איז א מורא'דיגע פארברעך די גאנצע זאך. די ישיבה דארף געלט, זאלן זיי נעמען געהעריג מיט מחנכים ארומפארן און נישט לאזן די בחורים טרינקען. יעצט למעשה, די אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד האבן אריינגעשטעלט א מודעה, הערט א מעשה, מארמאראשע פערד, אז דער פראבלעם איז ווייל די באסעס האבן אזאלעכע סיעטס וואס איינער פעיסט דעם צווייטן, פארשטייסט וואס די פראבלעם איז? אזוי ווי דער בחור פעיסט דעם צווייטן בחור, במילא לייגט ער זיך ארויף די פיס אויף יענעמ'ס בענקל, און ער כאפט אים אן די ערוה מיט די פיס, ער נעמט זיך שפילן ביז ס'ווערט א גאנ. א ביטערער אומגליק. יעצט, איך האב גערעדט מיט צענליגע בחורים, ס'איז שקר, ס'האט נישט מיט צוויי סיעטס, דאס האבן מיר שוין געזאגט לאנג, אפילו מען נעמט ישיבה באסעס, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן אנגעהויבן צו נעמען ישיבה באסעס, די מינוט דער בחור איז היי און ער איז שיכור און ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, ווען ער זיצט לעבן זיין חבר, געט ער זיך א רוק אריין אין אים און ער כאפט. אים אן אונטן און אויבן און וואו דו ווילסט. די אזיאטישע מארמאראשע פערד זאגן מיט אזא באס נישט און מיט א באס ווי ס'איז א סקול באס מעג מען יא. רעטליגער בהמות! טוטס דאך נאכאמאל די זעלבע משוגעת וואס האטס געטון אלע יארן. יעצט איז ארויסגעקומען א בריוו פון ראשי ישיבות און מנהלים לתלמידיהם, און כ'גיי נישט פארליינען דעם גאנצן בריוו אבער די תמצית דערפון איז, אז אונז קומער מזהיר זיין די תלמידי הישיבה שלא להשתמש ביום הפורים לא בפארטי באסעס לימאזינס און מאבילס ולא בשום באסעס שיושבים בה שלא כדרך הבאסעס הרגילים און נישט אזוי ווי די באסעס וואס מען זיצט נישט אזוי ווי די געווענטליכע באסעס מושב מאחורי מושב ומעבר ביניהם. ס'מוז זיין א זיץ אונטער א זיץ און אינמיטן דורכגיין, און יענע זיץ דא איין זיץ פעיס דעם צווייטן, און ס'דא לאנגע בעטן און אלעס, און פארטיג. ס'הייסט אונזער פראבלעם איז אז די זיצן זענען נישט אין ארדענונג. מיר האבן דערציילט צענליגע בחורים משך די יארן איך הער דאך אויס, מ'איז געפארן מיט א געהעריגע ישיבה באס, א געהעריגע געלע באס, און דער שכן איז געווען נעבעך גוט שיכור און האט זיך ארויפגעזעצט אויף אים און געטאטשט און געטון און אלעס. און דער בחור איז געווען, ווי מען זאגט, צו נאאיוו און ער איז אויך געווען אביסל שיכור, און ס'איז ארויסגעקומען די ארגסטע זאך. כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, ס'איז דא סאך אסאך מער פראבלעם ווי עטץ מיינטס. נאמבער וואן אז מ'איז שיכור איז דער גרעסטער אומגליק. נאמבער טו אז די בחורים זענען צו צולאזט מיט די מוזיק מיט אלעם, דאס ברענגט אריין א געוואלדיגע סעקשועל דרייוו. און נאמבער טרי איז אז די בחורים זעהן דאס געלט און זיי געבן נאר א סערטען פערסענט פאר די ישיבה און נאכדעם האבן זיי צו קויפן דראגס און בכלל דער בחור ווייסט וואס דאס הייסט געלט ער קען קויפן ציגרעטלעך ער קען זיין ווי מען זאגט זעלבסטשטענדיג און דאס טויג נישט יעצט לאידך גיסא איז דא נאך א זאך ס'איז ארויסגעקומען א בריוו א פארקערטער בריוו, און פון דעם וויל איך אויך רעדן. עטץ זענטס דאך די חברה וואס עטץ האטס גענוצט די בחורים פאר ענקערע שלאכטן, היינט לאכן זיי ענק אין פנים. האבן זיי ארויסגעגעבן א בריוו אונטערגעשריבן פון צענליגע ישיבות, שרייבן זיי אזוי, לכל אלה אברכים שחושבים, די אלע אברכים וואס זיי מיינען, שבאו לעולם הזה לתקנו, אז זיי זענען געקומען אויף די וועלט מתקן צו זיין, להיפך, על ידי שאוסרים עלינו ווייל מ'אסר'ט אויף אונז, ס, דבר שאין בו שום סרך איסור, א זאך וואס האט נישט קיין סרך איסור, ואומרים לראשי ישיבות מה לעשות, זיי זאגן די ראש ישיבות וואס צו טון, בבקשה מכם, בעט איך פון ענק, תניחו ידיכם מהבחורים החשובים, לאזטס אפ ענקער הענט פון די חשוב'ע בחורים, ולכו עבדו פרנסה כשרה, גייטס זוכן א גוטע פרנסה, עטס נישט זיין ביזי מיט די בחורים. אונטערגעשריבן, תלמידי ישיבות, שטעל דיר פאר פון צענליגע און צענליגע ישיבות. יא, דער בחור איז היינט זעלבסטשטענדיג, ער לאכט פון דיר, דו קענסט אים שוין נישט זאגן גארנישט, דו ביסט פיניש. האסט אויסגענוצט די בחורים פאר דיין שייגעץ שטיק, יעצט זענען זיי שוין דיינע בעלי בתים, שרייבן אונטער פערציג ישיבות בחורים אז זיי פייפן זיך אויס אויף די ראשי ישיבות. פיין, רבותי, יו דיד ען עקסעלענט דזשאב. יעצט ס'איז דא א רשע מרושע אין ארץ ישראל א גרוש א משוגענער הייסט יענקל אינדארסקי ער איז געווען דער משוגענער וואס האט ארויסגעגעבן דעם בריוו אויף שטיינעמאן כ'מיין ער האט עס אנגעדרייט בקיצור איז ער געווען דא אין אמעריקע ער פרעגט מיך צו איך וואלט געוואלט אז ער זאל ארבעטן מיט די רבנים אז זאלן אראפ נעמען דעם חרם, זאג איך אים נאט ריעלי, נאך דעם בריוו וואס דו האסט ארויס געגעבן היינט אויף שטיינמאן שטיי איך שוין זייער גוט, קודם האב איך א שותף איז אויך אין חרם פונקט ווי איך, און נאכדעם זעט מען וואסארא בהמות און לאו לייפס עטס זענטס, ס'איז נאך דא רבנים וואס שרייבן אונטער געבן חתימות, עניוועי, ס'מיר נישט וויכטיג, זאגט ער ניין ער האלט איך טוה זייער א גוטע זאך און ער האלט און ער האלט, זי וויל. סאם האו זיי ווילן קומען צו מיר, זיי ווילן, ווייל דער אמת איז ס'שטייט זיי נישט גוט, דא חזקאל טייטלבוים א מנוול, דא דער גאלאנטער א מנוול, נאך א מנוול, נאך א מנוול, ווען וועט זיך עס אויפהערן? און איך זאג זיי אז ס'האט איין ברירה, אויפצוהערן די חאזעריי, סאו האב איך אים געזאגט אזוי, קודם איז עס מיר, ס'שטייט מיר שוין נישט צו שלעכט אזוי אויך נישט דער חרם, און צווייטנס אז דו ביסט אינוואלווד, איך האלט אז דו ביסט א משוגענער. אז דו קענסט אזאלכע זאכן שרייבן אויף אזא חשוב'ן ראש ישיבה, האלט איך דאך אז דו ביסט א משוגענער. איז במילא וואס איז זיין דו וועסט אראפנעמען, דו וועסט ארויפציען, דו וועסט אראפציען? ס'מיינט שוין גארנישט די אלע זאכן. ס'וועט שוין זיין גוט אזוי אויכעט. יעצט פלוצלינג האלט ער שוין פון מיר איך טו א גוטע זאך, איך ווייס פארוואס ער האלט. ווייל דער גאלאנטער קען נעבעך נישט קיין שידוך טוהן, און יעדער ווייסט וואסערע השקצות און חאזעריי די רבנים זיי האבן געטוהן און אפגעטוהן פאר אונז, און ממילא דעי דאונט פיעל קאמפארטעבל, סאו ליסען, האסט קיינמאל נישט געדארפט טוהן וואס דו האסט נישט געדארפט טוהן, ענד ס'איז גוט אזוי, ס'פארט זאל עס שוין פארן אזוי. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער. יעצט עטס געדענקטס איך האב ענק אמאל פארציילט אז איך בין געווען אין נתני', איך בין געווען א, איך האב געלערנט אין וויזשניץ און די בחורים וואס האבן פיין געלערנט האט ועד הישיבה זיי געגעבן א וואך חופש אין א מלון, יעצט איך האב נישט געזוכט חופש נאר איך האב געוואלט פארן צום קלויזנבורגער רב אויף שבת, פלעגן פלעג איך נעמען מיין חופש אין נתני'. זיי האבן בית אבות, האב איך ענק פארציילט אז ס'איז געווען דארטן איינער, מ'האט געטראפן א דערטראנקענעם שבת, און נאכדעם א שבת נאכדעם געוען נאך א דערטראנקענער, דעם צווייטן האט מען אבער געראטעוועט, האט ער דערציילט אז דער מלצר, א חסידישער אינגערמאן, האט אים דערטראנקען ווייל ער האט מיט אים געמאכט משכב זכר. דעמאלטס איז נאכנישט געוען אזוי באוואוסט די אלע זאכן. עניוועי. למעשה, זיי האבן א בית אבות, זיי האבן דארטן אזא פלאץ פאר אלטע מענטשן, איז. מען האט איינגעזעצט יעצט איינעם אין נתניה א זעקס און צוואנציג יעריגן מענטש, א נאמען געבט מען נישט, עטס ווייסטס דאך אין ארץ ישראל מען האט מורא ווייל ס'קען זיין משבש הליכי חקירה, און ס'געווען דארטן אין פארק און דער מענטש האט זיך געטאטשט די ערווה, יעדער האט געזען, די קינדער האבן געזען, און ס'געווען ממש א שרעק וואס דארט איז פארגעגאנגען, איז געגאנגען א פרוי און ס'האט גערופן די פאליס, ער האט זיך נישט געשעמט, אזוי ווי אמאל אין די מקווה'ס, מען פלעגט זיך נישט שעמען שטיין מיט א קישוי אבר און קוקן יעדעס קינד און יעדער בחור וואס קומט אריין, און מען האט זיך נאך צוגעקראצט אביסל און פארטיג. איז דער מענטש וועם מען האט איינגעזעצט ארבעט אין בית אבות אין בית אבות אין נתניה, וואס איז זיין דזשאב? ער שווענקט אפ די כלים. סאו איך וויל געבן א ווארנינג פאר. קרית צאנז אין נתניה, זאלסט וואטשן וואס דאס גייט דארט פאר און וואס ס'טוט זיך אפ, ווייל ס'איז נישט אין דער ארדענונג און מען דארף נעמען עקשאן פאר איטס געטינג אוט אוו הענד. גראדע איך געדענק איך בין געפארן אין ארץ ישראל א דריי יאר צוריק, איך בין דאך נאך געווען אין חרם מ'האט מיך נאך גערוידעפט, בין איך געגאנגען שלאפן אין נתניה אויף א נאכט, אזוי וועל איך האבן ווי צו דאווענען אינדערפרי אויך, כ'קום דארט אן אין מלון, כ'האב נישט געגלייבט. כ'קום אריין, זאגט איינער, אוי שלום עליכם ר' נחום, זאג איך אים, העי וועיט א מינוט, ווער ביסטו און פון ווי קענסטו מיך? זאגט ער, איך הייס שטרובל, מיין זיידע נעבעך געהארגעט געווארן אמאל אויף לי עוועניו ביי לעבן מילמאר דארט אינצווישן הופער און יוז, און איך ווייס ווער דו ביסט, זאג איך אים, נו איך וויל דיך פרעגן איך מעג דא קומען איינשטיין? זאגט ער, יא דא ביסטו נישט טרייף, פארקערט קענסט קומען דאווענען מארגן מיטן רעבינ'ס מנין, עניוועי אונז זעמיר נישט קיין שונאים, איך בעט ענק, מ'דארף אבאכט געבן. יעצט איז דא נאך א זאך, איינער וואס האט געדרייווט קינדער אין ארץ ישראל האט געטשעפעט צוויי מיידלעך וואס זענען אונטער פערצן יאר, די דרייווער הייסט אברהם חביב, ער איז זעכציג יאר אלט, און מ'האט אים שוין געזען אסאך מאל קושן די קינדער, נאר מ'האט נישט גענומען קעיר אן טיים, נאכדעם ווען זיי זענען גערעיפט איז עס א פראבלעם. יעצט, סרול האגער פון בני ברק איז אינגאנצן משוגע געווארן מיט די סמארטפאון, סרול, קודם זעץ דיך לערנען. האסט אלע יארן נישט געלערנט, ביסט געווען א נרדף, און נאכדעם זאלסטו פארשטיין מען דארף אריינברענגען אין די בחורים אהבת תורה מיט יראת שמים, לאז אפ מיט די סמארטפאונס, נישט דאס האט אונז אראפגעברענגט, אונז האט אראפגעברענגט דאס אז מ'האט צוגעלאזט מכשיל זיין קינדער, און אז מ'האט צוגעלאזט אז מ'זאל נישט געבן קיין חינוך, און מ'האט גענוצט די קינדער פאר אונזער אייגענע געברויך, זאלן זיך שלאגן פאר אונז, און די סמארטפאונס מיט די אלע זאכן איז נישט די ריעל פראבלעם. דערווייל זעה איך די אלע וואס זענען אראפ פון וועג די האבן נישט געהאט קיין סמארט פאונס, און איך מיין אז עבי האט אויך נישט געהאט קיין סמארט פאון, עבי דאס איז שטיין, ווער ס'ווייסט נישט ווער עבי איז. יעצט איז דא איינער שאול קרויזער זאגט ס'איז אים ארויסגעפאלן דער אייפאון ווען ער איז נאכגעלאפן נאך דעם באס און ער האט זיך אראפגעבויגן דערווייל איז דער באס אנטלאפן האט אים יעדער געזאגט זעהסט ווייל דו האסט א אייפאון. די עונש, שפעטער ווען די באס איז נעבעך געשעהן וואס איז געשעהן, זאגט ער יעצט פארן עולם רבותי הייבטס אן צו טראגן אייפאונס, יעצט דאס טויג נישט און דאס טויג נישט, ווער ס'ברויך עס נישט דארף עס נישט האבן, און ס'נישט כדאי, מען מאכט א גאנצע זאך, אלע חסידות'ער זיי לייגן אריין דעם קאפ אין אייפאון אייפאון, ס'איז דא פאר אייפאונס נאך אסאך זאכן צו פארעכטן און נאך אייפאונס, און די עיקר איז. מען ווארפט ארויס קינדער אזוי זיי זאלטן געווען מאראנצן שאלעכץ, פון ווי וועט זיין דער עתיד פון כלל ישראל? אויף דעם זארגט זיך קיינער נישט, סרול האגער איז א אפגעריסענער פערד, א גרויסער עם הארץ, האט קיינמאל נישט געלערנט, האט געהאט א שוואכן קאפ, האט אויך געהאט א חזר בחור, איז במילא האט ער זיך ארויפגעכאפט אויפן אייפאון, אבער בעלזער רב איר זענט דאך א געלונגענער מענטש, ווי קומט איר זיך אריינצולייגן אין דעם? די אלע אנדערע קלויזענבורגער רב האט זיך אריינגעלייגט דעם גאנצען ראשו ורובו שיחה נאה אינעם אייפאון, רבי איד איך ווייס דאך איר זאגט שיינע תורות יעדן פרייטאג צו נאכטס און כסדר צען פופצען ספרים ווארפט איר דורך, לאזטס זיך ארויס מיט די אייפאונס, זעטס מ'זאל נישט ארויסווארפן די בחורים, און זעטס מ'זאל נישט ארויסווארפן מיידלעך, און זעטס אז מ'זאל אריינברענגען אהבת השם און אהבת התורה, דעמאלטס עט זיין אלעס אין ארדענונג. יעצט, איינער האט מיר געזאגט, וועסט נעמען זעכצן טויזנט דרײַ הונדערט און פֿיר און פֿערציק און א האלב דיסקלעימערס, אז נחמיה וועבערמאן'ס משפחה האט אים געפרעגט צו ס'איז אמת אז טאמער נחמיה גייט מסר'ן די אלע משמרת הצניעות קען מען אים ארויסלאזן, האט יענער געזאגט ער ווייסט נישט, ער וועט מיך אנקאלן, ער האט מיך אנגעקאלט, ער האט מיך אויסגעפרעגט, נאכדעם פרעגט ער מיך, נו, איך מיין אבער דעמאלטס איז ער דאך זיכער א מוסר, ווער געבט א היתר אז דאס הייסט נישט קיין מסירה, האב איך יענעם מסביר געווען אזוי. ווען מען הרג'עט א מענטש במזיד איז דארף מען יענעם הרג'ענען, און וואס גייט געשען? יענער גייט שוין אויפשטיין תחיית המתים, וואס האסטו דא צו הרג'ענען נאך א מענטש? לערנט אונז אבער די תורה אז ס'איז דא אן ענין וכל ישראל ישמעו ולא יזידון עוד, דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווען נישט איז נישט דא קיין לאו ענד ארדער. יעצט, מען האט זיך באהאלטן אונטער דעם קלייד פון מסירה די גאנצע צייט, וועגן דעם איז מען נישט געגאנגען מסר'ן קיינעם, איז וואס איז ארויסגעקומען? אז. איינע פון פינף קינדער זענען געווען מאלעסטעד און איינע פון צען מיידלעך און אין א מקווה יעדער צווייטער יונגל. ס'איז געווען ממש א דזשאוק. ס'האט מיר יעצט אויך דערציילט א מקווה איד אז עפעס א איד איז אריין ביי אים אין מקווה און ער האט זיך אויסגעדרייט אזוי פניו אל העם צו קוקן צו יעדער איז געמאלעט. הע הע זאגט ער א בחור א בחור פון פופצן זעכצן האט אים געזאגט חזר טובל'ט זיך און גייטס ארויס. עניוועי איז דא למעשה געווען אזא קאראפשען אז מ'האט געלעבט דערפון. דער קאסובער חזר האט געבויעט א שול פון דעם און. ס'געווען ממש אן אומגליק. יעצט אויב מ'געט מען נעמט נישט קיין עקשן קעגן די אלע, פעלט עס אין וכל ישראל ישמעו ולא יזידון עוד מארגן וועט מען ווידער טוהן אזוי, איבערמארגן וועט מען ווידער טוהן אזוי. מ'דארף זיי אלע געבן די מעקסימום פאנישמענט, זאלן גיין אין דזשעיל, און ס'זאל זיי קאסטן אסאך געלט זאלן זיך קענען פארטיידיגן, און דעמאלטס וועט עס מער נישט געשעהן. סאו בעיסיקלי, אמת טאקע אז דו גייסט ארויס גיין פריי, הייסט עס אז דו באדסט דיך אין יענעמ'ס בלוט, אבער ס'איז נישט אינגאנצן אזוי. אין א וועג הייסט עס אז. ס'איז וכל ישראל ישמעו ולא יזידון עוד, ס'מוז נעמען אן ענדע. און יעצט האט עס אויך שוין גענומען אן ענדע, אבער אז מ'עט נישט געבן קיין פאנישמענט האט עס נאך נישט גענומען אן ענדע. ס'קען נאך זיין חוזר וניעור, און נאך מאכט אמאל א מענטש א חשבון, נו, מ'האט דאך עניוועי נישט באצאלט א ביטערע פרייז דערפאר, וואס דארף מען מורא האבן? איך וויל פרעגן, ווען מ'נעמט א מענטש וואס האט מאלעסטעט א קינד און מ'זעצט אים איין אין דזשעיל, סאו סאבקאנטשעסלי האסטו דאך אויך א טובת הנאה ווייל מ'האט זיין קינד מאלעסטעד, האט ער א נקמה. נו, וועל איך זאגן אז מ'טאר נישט? ניין, ס'האט נישט צו טון אז דו האסט סאבקאנטשעסלי הנאה. נחמיה, איך בעט דיך נאכאמאל, נחמיה, דו קענסט דיך פטר'ן, גיי ארויס און זאג אויס דעם אמת ווער ס'האט אלץ גענומען געלט און וואו די געלטער זענען געגאנגען אויף וואסערע אקאונטס, און נאכדעם וועסטו זיין אינדרויסן. כ'האב געוואלט זאגן, ס'דרייט זיך ארום אזאלכע קארטלעך אין אלע שולן, מ'מאכט דערפון הונדערטער קארטלעך. דאס הייסט קארטל נאמבער פארטי טו. אויף אלע שטייט די זעלבע הציבור אינו תמים, כולם יודעים שאתה ודאי נכשל באיסורים חמורים. שטייט ווייטער אריינצושיקן קראנטע מאמרים פון רבנים בענין הטעכנאלאגיע, מפרסם צו זיין לזכות את הרבים, מנדב צו זיין די קארטלעך, ביטע רופטס שומרים, זעט אויס אן אנדערע מין שומרים, נישט די געהעריגע שומרים, נאר שומרים אויף צניעות, ס'האט אבער געהאט אמאל, די המשמרת הצניעות האט עס געהייסן. און לאזט איבער א קלארן מעסעדזש. יעצט למעשה. די לייצים האבן ארויפגעלייגט א פיקטשער מיט א שיינעם סאטמארע ברייטן ביבער היט און מיט א נעקטיי. איך געדענק ווען מ'האט געזוכט יאסעלע שומאכער, אונז זעמיר געווען יונגלעך אין סאטמאר, מ'האט געדאווענט ראש השנה יום כיפור, און יעדעס מאל ס'אריינגעקומען א חברה מאן פון די עף בי איי האט יעדער געשריגן דאס איז עף בי איי און יעדער האט געוויזן און זענען אנטלאפן. און אזוי האבן די קינדער געוויסט אז דאס איז fbi, זיי זענען געקומען אנגעטון געהעריג ווי חסידישע אינגעלייט, מיט אלעם, זיי האבן געהאט איין פראבלעם, די שיך זענען געווען ברוין, זיי האבן נישט געכאפט מען דארף האבן שווארצע שיך, די זעלבע אויך, געשטעלט מיט א ברייטן סאטמארע ביבער היט מיט א נעקטיי, און ער איז דער גאנצער אויפרייצער דעם עולם אז מען זאל נישט האבן די טעכנאלאגיע. יעצט שרייבט ער אזוי, דורך די כלים, דאס מיינט די סמארטפאונס און די טעכנעלאגיע, ווערט מען אפגעריסן פונעם שורש פון די אבות הקדושים, זיי זאגן זיך אפ פון אזאלכע קינדער, זיי ווילן מיט אים נישט האבן קיין שום שייכות, און עס איז נישט דא וואס זאל מגין זיין אויף אים? מען דארף אנטלויפן פון די כלים אזוי ווי פונעם מלאך המוות. ווער איז דאס כבוד קדושת אדמו"ר מסקולען? סקולענער רבי כ'האב אייך געוואלט פרעגן, ווען איר זאגט די כלים וואס מיינט איר? איר מיינט מסתם די ערווה פון ברוך מרדכי'ן, און איר מיינט מסתם די ערווה פון דעם אינגערמאן וואס האט ביי אייך אין בית מדרש מכשיל געווען אין מקווה א בחור, איר מיינט די כלים מיינט איר, און וואר? ווייל דאס איז זיכער אז זיי רייסן זיך אפ פון אונז די אבות הקדושים. אבער אויף די אנדערע טעכנעלאגיע, עטס האטס דאך אלע די אלע זאכן, יעדער רב האט עס, נישט דא קיינער וואס האט עס נישט, יעצט סקולענער רבי איך האב אייך געוואלט פרעגן א שאלה, אייער טאטע האט ארויס געגעבן א ספר פאר בחורים וועגן ענייני קדושה, זייער א שיין ספר, און איהר האט געזעהן אז מען זאל עס מבער זיין פון די וועלט ווייל די לייצים האבן אייך געזאגט אז עס איז נישט צניעות'דיג, עס איז געווען א איד אין פלעטבוש וואס ער פלעגט עס ארום גיין טיילן אין אלע תלמוד תורה'ס אינדרויסן, פאר ער איז געשטארבן האט ער מיר געזאגט רבי נחום, כ'האב דא נאך אפאר ספרים איבערגעלאזט, פון יעצט וועט איר עס ווייטער טיילן, ווייל איך זעה אז איר האט נישט קיין מורא פאר די שקצים. סאו וויאזוי זענט איר געפאלן אונטער אזא מורא'דיגן פראבלעם אז די שקצים האבן אייער טאטנ'ס ספר מעביר געווען פון די וועלט דרייסיג פערציג יאר, און איר האט א פראבלעם מיט די קהלה? נאנאנאנאנא, סקולענער רבי הערט אויף צו פאפן דעם עולם, ווייל אונז זעמיר שוין זייער קלוג היינט. אונז עסט מען נישט ווען אונז האמער א קאלד עסט מען נישט קיין טשיקן זופ אזוי ווי אין סקולען אין דער אלטער היים אונז עסט מען שוין ווייטעמינס אונז זעמער אויפגעקלערט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. רבי יעקב מאיר שעכטער האט אויך אזא קארטל. די זעלבע, נכשל באיסורים חמורים. ס'איז ממש אן עבודה זרה וואס געפינט זיך אין די שטיבער און אין די קעשענעס. מיט א שרעקליכע משיכה נאך מער ווי אמאליגע עבודות זרות.

איך געדענק נישט דעם צימער נאמבער, האט געוואוינט דארטן א גרושה גויטע מיט א טאכטער, און וויאזוי איך האב געדינגען די דירה ביי איר, איך האב איר אויסגענומען זי טאר דארט נישט קומען, און ביינאכט איז זי געקומען, האט זי געזאגט מאחורי הדלת האט זי געזאגט וואס עפענסטו נישט די טיר, זאג איך האב דאך אויסגענומען אז דו קומסט נישט דו האסט אלע זאכן גענומען, זאגט זי גבאי שלאפט מיט מיר אויכעט, א גויטע מסיח לפי תומו. און איך בין אראפ, איך האב עס פארציילט, דארט איז געווען איינער איציק ראזענפעלד, ער האט פארציילט פאר יעקב מאיר שעכטער, איך האב אים אויך פארציילט, און ער האט געזאגט צו בויען דעם רעבינ'ס ציון מעג מען, ס'איז נישט שאד, איך האב עס פארציילט פאר זיין ווייב איך הער זי האט זיך געגט פון אים, איך האב עס איר פארציילט האט זי געזאגט אז זי געלאפן צו יעקב מאיר שעכטער, זי איז געווען אביסל א נערוון קראנק אויכעט, און זי געלאפן צו יעקב מאיר שעכטער, האט יעקב מאיר שעכטער געגעבן א בריוו בכתב וואס דעם זכות פון רעבן איז מגן. סא עטס נוצט חס ושלום, איך וויל עס נישט ארויסזאגן, דעם הייליגן רעבן פאר ענקער עבודה זרה, דעטס וואט יור דואינג, און ער האט אויכעט אויפגעבויט רובם ככולם פון אלע קברי צדיקים דארט ביים בעל שם טוב און דא און דארט און ווי די ווילסט, דער מענטש איז ארומגעפארן זינדיגן מיט זונות, סא די ווייסט אוודאי פון דעם ענין. די מיינסט נישט אז סתם דער סמארטפאון דעס איז אזוי גרויס הארב ווי עבודה זרה ממש? ס'איז געשען אן אומגליק מיט א באס ס'איז געהארגעט געווארן מענטשן, אז קלויזנבורגער רב האט זיך ווידער אויפגעשטעלט און געזאגט דעס קומט אלץ פון די טעכנעלאגיע. קלויזנבורגער רב איך וויל דיך עפעס פרעגן די ווייסט אז ביי דיר אין האטעל בין איך געווען ווען מ'האט דערטראנקען א קינד איין וואך און נאך א וואך די האסט נישט מוחה געווען דעמאלטס אה דעמטס איז נאך דיין טאטע געווען רעבע אבער איך וויל דיך פרעגן יעצט איז דא אין בית אבות איינער ארבעט ביי דיר אין מושב זקנים און מען האט אים איינגעזעצט ער האט גענומען די ערווה אין א פארק און ער האט זיך אנגעהויבן צו שפילן און ער האט געוואלט מכשיל זיין א קינד ער האט אים געוויזן ווי ער שפילט זיך און ס'ווערט אים א קישוי אבר כמעט אזוי ווי די טשאבע רבי האט געטון אין לונדון מיט יארן צוריק און מען האט אים איינגעזעצט און ער איז געקומען אין קאורט און ער האט געטענה'ט ער האט געדארפט מאכן קטנים האט ער ארויסגענומען די ערווה אז א גוי'טע וואס איז געזעסן אין פארק זאל עס זעהן וואס ער איז א ליגנער. זי געשריגן האט זיך געשפילט דערמיט עניוועי די מאמע אין נתניה האט איינגעזעצט דעם מענטש וואס ארבעט אין בית אבות סא די איר מיינט אפשר אז די אלע זאכן האט נישט קיין ווערט אין הימל פארוואס א קיינער די רבנים האבן זיך נישט יעצט ארויסגעשטעלט קעגן די זאכן גייט איר און זאגט אז דאס אלעס האט צו טון מיט די טעכנעלאגיע אוואדע אז סאל ווערן א קי שיי וועט דאס א חלק פון טעכנעלאגיע ווייל די טעכנאלאגיע מאכן אויך אז ס'זאל ווערן א קישוי אבר. סאו יעצט מ'האט נעבעך אפגעהאקט פאר די מיידל די הענט, נעבעך דער אייבישטער האט זי נעבעך געשטראפט ווייל זי האט זיך גענומען א קרבן ציבור, דאס איז ווייל יעדער האט געשטופט די הענט ווי מען טאר נישט און געשפילט זיך מיט קינדער ווי מען טאר נישט, דאס אלעס איז הותרה הרצועה דאס מעג מען, די טעכנאלאגיע איז די פראבלעם, די אלע אלטע. CEOs, דער סקאלענער רבי און דער קלויזענבורגער און רבי יעקב מאיר שעכטער, די אלע פארפאפן אונז, זיי זאגן אונז נישט אויס דעם אמת. רבותי, איך האב געליינט אין צייטונג אז בנימין נתניהו האט געזאגט אז אין יארע צוואַנציק זעכצן, דאס איז דאס יאר וואס אונז לעבן ער גייט זיין א ריזיגע מלחמה, כ'ווייס נישט מיט וועם ארץ ישראל גייט זיך שלאגן, סיריע איז אויסגעווישט, נישט דא איין בילדינג וואס ס'שטייט נאך גאנץ. ס'קען זיין אז מען גייט זיך שלאגן מיט איראן, און אויף איראן שטייט קלאר אין הלכה, אז אן אמורא האט געזאגט אז וועסט מיך גראבן א קבר זאלסט עס גראבן זייער טיף ווייל ס'איז נישט דא קיין סוס פרסי, ס'איז נישט דא קיין איראנישער פערד וואס העט נישט עסן גראז אין ארץ ישראל, אונז דארף מיר זיך בארעכענען, סא האמיר נאך אסאך פאר די טעכנעלאגיע, פאר די טעכנעלאגיע האמיר געהאט אסאך, און די טעכנעלאגיע האט נאר צוגעלייגט, אבער אונז האמיר נאך אסאך וואס מען האט נאכנישט פארראכטן. דערווייל איז נאך דא זיבעציג טויזענט קינדער אין ארץ ישראל וואס זיי האבן נאך נישט קיין ישיבה, מ'האט עס ארויסגעווארפן, און ס'איז אויכעט נאך דא אין אמעריקע זייער אסאך קינדער, כ'האב נישט פונקטליך דעם נאמבער, צווישן לעיקוואוד, וויליאמסבורג, בארא פארק, און מאנסי און אין מאנרא, מ'רעדט פון א קיימא לן פון צוואנציג טויזענט, ס'הייסט ס'איז דא וואס זענען שוין לאנג אראפגעגאנגען פון וועג און זענען שוין נישט ביי אונז, אויך נישט, ס'איז א שעים. כ'האב ארויפגעלייגט אויף איינע פון די קעסטלעך.

פון די פרומע, און למעשה. איז געגאנגען איינער האט אים אינטערוויוט, ווייל פון די אלע זאכן לערנט מען זיך דאך ארויס וואס אונז האמיר געמאכט מיסטעיקס, האט ער אים אינטערוויוט, און כ'האב עס ארויפגעשטעלט, ס'דויערט א דריי פערטל שעה, ער איז שוין געווען אין תפיסה, ער האט שוין געהארגעט א מענטש מיט די הענט, ער איז אזוי שטארק, ער האט א מענטש געהארגעט מיט די הענט. און ער איז געזעסן אין תפיסה. זאגט ער אז די גאנצע זאך איז אים געקומען וועגן דעם. ווייל ער איז געגאנגען אין חדר. מען האט דערציילט פארן רעבן אז עימיצער אין די מקווה האט זיך געשפילט מיט דעם לעבאוויטש און ס'איז נישט אמת געווען און מען האט אים ארויסגעווארפן. נאכדעם ווען דער ראש ישיבה איז געוואויר געווארן אז מען האט אים ארויסגעווארפן פון חדר פאר גארנישט אז ס'איז נישט אמת געווען די גאנצע זאך. און מען האט אים געקומען בעטן ער זאל צוריק קומען אין חדר, האט ער געזאגט כבולעו כך פולטו, האסט מיך ארויס געווארפן, האסט מיך מבזה געווען ברבים, בעט מיך איבער ברבים, האט ער דאך נישט געוואלט, ס'איז דאך בילאו דיגנעטי, איז ער קיינמאל נישט צוריק געקומען. יעצט וויאזוי עס זאל נישט זיין איז דאס אן עוולה, האט דער רבי נישט מברר געווען איז עס אן עוולה, האט ער מברר געווען און ער האט געהאלטן ס'קומט זיך אים ארויס צו ווארפן, איז עס אויך אן עוולה, ווייל אזא קינד האט מען געשיקט מען זאל אים מחנך זיין און אז ער האט געזינדיגט דארף מען אים מוחל זיין און מען דארף מיט אים רעדן און מען דארף אים געבן טערעפי, נאר דעמאלטס האט דאך קיינער נישט געזאגט וויאזוי מען הענדלט עס, דאס איז א מעשה פון יארן צוריק, סא אונז האמיר איין פראבלעם בעד טעכנעלאגיע, זעט אויס אז יענער האט שוין געזינדיגט על שם העתיד, ער האט געוויסט אז צוואנציג יאר ארום וועט זיין טעכנעלאגיע, איך בעט די רבנים זאלן אויפהייבן אויפהערן צו פארקויפן אונז לאקשן. יענקי מילער האט געזאגט אמאל זייער א גוט ווארט. ס'איז דא אין סוף בני ברק איז דא א גרויס בית מדרש, מ'האט עס שוין פארקויפט אפילו, און ס'איז לעבן די אסם פאבריק וואס ער פארקויפט לאקשן, דאס איז געווען די שול פונעם קאלעווער, ער האט נישט געהאט קיין צען מענטשן, זיך געמוטשעט אויף א מנין, ער האט געבויעט זעקס שטאק, האט יענקי מיללער אמאל געזאגט פארוואס איז דאס אין סוף בני ברק לעבן בית אסם וואס ער מאכט לאקשן, זאגט ער ווייל ביידע פארקויפן לאקשן, שטייסטו ער האט נישט קיין מנין און רעדט זיך איין ער מוז האבן א זעקס שטאקעדיגן בילדינג. און אסם פארקויפט אמת'דיגע לאקשן. כ'בעט די רבנים הערטס עטס אויף צו פארקויפן לאקשן, אונז האמיר שוין געקויפט גענוג און מ'האמיר שוין געזען וויפיל באלאני ס'ליגט, לאמיר אנהייבן צו לעבן א בעסערן לעבן, לאמיר אנהייבן צו לעבן מער אן אויפגעקלערטן לעבן און צו פעיסן די פראבלעמס. ס'איז געווען עפעס א תקופה ס'איז געשטארבן אסאך רבנים און שאפראנער רב האט אנגעהויבן קראנק צו ווערן. כ'רעד נישט פון דעם שאפראנער נאר דער פאבליק חותם דער וואס ער שרייבט אונטער אויף יעדן. ער איז דאך סתם א גנב, ער האט אפגע'גנב'עט די גאנצע שטאט, געקויפט פאר די קינדער דירות, און ער האט געמאכט א תלמוד תורה, גע ארומגעלאפן נאך געלט, און ער איז געווען ביי איינע פון מיינע בעלי בתים ווען איך בין געווען א גבאי צדקה האט אים יענער געזאגט איך געב דיר וויפיל דו דארפסט און געב מיר א ביכל ווייז מיר וואס די הוצאות און הכנסות זענען זאגט ער ער געבט נישט מוותר געווען אויף צוויי דריי מיליאן דאלער ווייל מסתם גנב'עט ער מער, שטייסט? דער לאו לייף, דער וואס האט דעם משוגענעם קראנקן זון וואס איז נאכגעלאפן פאר פרויען ביי נייערער, דער משוגענער לאו לייף, דאס איז אן איידעם ביי דעם אלטן שאפראנער רב להבדיל בין טומאה לטהרה, עניוועי איז שאפראנער רב איז דעמאלטס קראנק געווארן, ער געהייסן רבי שמעון הרב רבי שמעון ישראל פאזען, ער האט זיך אנגערופן רבונו של עולם איך בין קיין צדיק ניקס, ווייל מען האט דעמאלטס גענומען אלע ערליכע אידן אלע צדיקים, איך וויל זאגן פאר די אלע סי אי או'ס. דעטס אלל וואס עטס זענטס, עטס זענטס פרעזידענטס פון ארגענעזעישאנס וואס יעדער גנב'עט און גזל'ט. פארן אייבערשטן האט עטס נאך גארנישט געטון. יעקב מאיר שעכטער האט עפעס געטון נאך פארן רעבן, אבער נישט פארן אייבערשטן. פארן פארן ר' נחמן. און דער סקולענער האט געטון פאר זיינע קינדער און פאר זיין טאש. ער האט אומגעברענגט די מוסד וואס זיין טאטע האט געבלוטיגט און געבויעט. און דער קלויזנבורגער רב פירט. ווייטער זיין טאטענס מוסד, אבער ס'דארף האבן א גרויסן תיקון, דער בית אבות, דער בית אבות איז א ריעל פראבלעם, וואס איז פארגעגאנגען דארטן אין די מעלאן איז געווען אמאל א פראבלעם, איך בין זיכער אז ס'איז היינט אויך א פראבלעם, נאר דערווייל קען מען עס נאך שטיל מאכן, קומען א צייט ויהי כי לא יכלו הצפינו עוד. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, אין פרינציפל האלט איך אז די רבנים זענען גערעכט, ווער ס'ברויך נישט די טעכנעלאגיע טאר עס נישט האבן, איך האלט נישט אז זיי זאגן ראנג. איך האלט נאר אז זיי בויען גאנץ אידישקייט אויף די שטוסים, ווען ס'דא אזויפיל זאכן צו פארעכטן וואס קיינער טוט אין דעם גארנישט, ווייל אדער זיי ווייסן עס נישט וויאזוי צו הענדלען אדער זיי ווילן עס נישט הענדלען ווייל זיי האבן פרעשור פון די עסקנים. יעצט, איינער האט מיר געזאגט, כ'מוז נעמען זעכצן טויזנט דרײַ הונדערט פֿיר און פֿערציק און א האלב דיסקלעימערס, אז נחמיה וועבערמאן'ס משפחה האט אים געפרעגט צו ס'איז אמת אז טאמער נחמיה גייט מסר'ן די אלע משמרת הצניעות קען מען אים ארויסלאזן, האט יענער געזאגט ער ווייסט נישט, ער וועט מיך אנקאלן, ער האט מיך אנגעקאלט, ער האט מיך אויסגעפרעגט, נאכדעם פרעגט ער מיך, נו, איך מיין אבער דעמאלטס איז ער דאך זיכער א מסור, ווער געבט א היתר אז דאס הייסט נישט קיין מסירה, האב איך יענעם מסביר געווען אזוי, ווען מ'הארגעט א מענטש, במזיד, איז דארף מען יענעם הרג'ענען, און וואס גייט געשען? יענער גייט שוין אויפשטיין תחיית המתים, וואס האסטו דאס צו הרג'ענען נאך א מענטש? לערנט אונז אבער די תורה אז ס'איז דא אן ענין וכל ישראל ישמעון ולא יזידון עוד, דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווען נישט איז נישט דא קיין לאו ענד ארדער, יעצט, מ'האט זיך באהאלטן אונטער דעם קלייד פון מסירה די גאנצע צייט, וועגן דעם איז מען נישט געגאנגען מסר'ן קיינעם, איז וואס איז ארויסגעקומען? אז איינע פון פינף קינדער זענען געווען מאלעסטעד, און איינע פון צען מיידלעך, און אין א מקווה יעדער צווייטער יונגל, ס'איז געווען ממש א דזשאוק, האט מיר יעצט אויך דערציילט א מקווה איד, אז עפעס א איד איז אריין ביי אים אין מקווה, און ער האט זיך אויסגעדרייט אזוי פניו אל העם, צו קוקן צו יעדער איז גע'מל'ט. הע הע, זאגט ער, א בחור, א בחור פון פופצן זעכצן האט אים געזאגט חזיר טובל'ט זיך און גייטס ארויס. עניוועי, איז דא למעשה געווען אזא קאראפשן אז מ'האט געלעבט דערפון, דער קאסובער חזיר האט געבויעט א שול פון דעם, און ס'איז געווען ממש אן אומגליק. יעצט, אויב מען נעמט נישט קיין עקשן קעגן די אלע, פעלט עס אין וכל ישראל ישמעו ולא יזידון עוד, מארגן וועט מען ווידער טוהן אזוי, איבערמארגן וועט מען ווידער טוהן אזוי. מען דארף זיי אלע געבן די מעקסימום פאנישמענט, זאלן גיין אין דזשעיל, און ס'זאל זיי קאסטן אסאך געלט זאלן זיך קענען פארטיידיגן, און דעמאלטס וועט עס מער נישט געשען. סאו בעיסיקלי, אמת טאקע אז דו גייסט ארויסגיין פריי, הייסט עס אז דו באדסט דיך אין יענעמ'ס בלוט, אבער ס'איז נישט אינגאנצן אזוי. אין א וועג הייסט עס אז ס'איז וכל ישראל ישמעו ולא יזידון עוד, ס'מוז נעמען אן ענדע. יעצט האט עס אויך שוין גענומען אן ענדע, אבער אז מ'האט זיי נישט געבן קיין פאנישמענט האט עס נאך נישט גענומען אן ענדע. ס'קען נאך זיין חוזר וניעור, און נאך מאכט אמאל א מענטש א חשבון, נו, מ'האט דאך עניוועי נישט באצאלט א ביטערע פרייז דערפאר, וואס דארף מען מורא האבן? איך וויל פרעגן, ווען מ'נעמט א מענטש וואס האט מאלעסטעט א קינד און מ'זעצט אים איין אין דזשעיל, סאו סאבקאנטשעסלי האסטו דאך אויך א טובת הנאה ווייל מ'האט זיין קינד מאלעסטעט, האט ער א נקמה. נו, וועל איך זאגן אז מ'טאר נישט? ניין, ס'האט נישט צו טון אז דו האסט סאבקאנטשעסלי הנאה. נחמיה, איך בעט דיך נאכאמאל, נחמיה, דו קענסט דיך פטר'ן, גיי ארויס, און זאג אויס דעם אמת ווער ס'האט אלץ גענומען געלט און ווי די געלטער זענען געגאנגען אויף וואסערע אקאונטס, און נאכדעם וועסטו זיין אינדרויסן. ס'איז די וואך אוועק הרב טענענבוים פון בארא פארק, ער איז געווען רב פון קאנגרעגעישאן בני איזריעל, בני ישראל, דאס איז אויף ניינט עוועניו, די בלאק פון תומר דבורה, ס'הייסט אויך די ניינט עוועניו שול. ער איז געווען דער ערשטער וואס האט אונז געעפנט די טיר ווען אונז האבן זיך אנגעהויבן צו שלאגן מיט די פעדאפיילס, ער האט אונז געלאזט רעדן אין זיין שול, און אין זיין שול האט מען מיר געגעבן א פלעק אין יאר טו או או עיט, א מזוזה, א זילבערנע, און געזאגט דער ר' נחום האט געווען די גרעסטע היראו אין יאר טו או או עיט צו פראטעקטן די קינדער, זיין געדענקעניש זאל זיין געבענטשט, ער איז אויכעט געווען דער יושב ראש פון איגוד הרבנים, און ער זאל זיין א גוטער מליץ יושר פאר אונז אלע, און ס'זאל אים זיין א געוואלדיגע זכות וואס ער האט געטון, ווען קיינער האט אונז נישט געוואלט אריינלאזן. ס'שטייט אב ידעך מנוער, אזוי זאגט מען ביי נעילה, אז אברהם אבינו, אונזער טאטע, האט געקענט דעם אייבערשטן מנוער. מנוער הייסט צוויי זאכן, מנוער ווען אברהם אבינו איז געווען יונג, ווייל ס'איז דא בן ג' שנה הכיר בוראו, מנוער הייסט אויך ווען דער אייבערשטער כביכול איז געווען יונג, דאס מיינט אז קיינער האט נישט אנערקענט דעם אייבערשטן. קיינער האט נישט געוואוסט אפילו אז ס'איז דא א באשעפער. דאס איז א גרויסער זכות. דער רב טענענבוים האט אונז געעפנט די טויערן ווען קיינער האט אונז נישט געוואלט אנערקענען. זאל זיין א גוטער בעטער פאר אונז, די נשמה זאל האבן אן עליה, און מען זאל שוין זוכה זיין אז ס'זאל זיין סעיף פאר די קינדער, און מען זאל שוין זוכה זיין צום ביאת גואל. אמן.